רבותי ס'דא האט ברעיקינג ניוז אויף די פרעס אין אמסטערדאם און אין בעלגיעם און אין די גאנצע יוראפעישע נייעס אז ליידער ליידער ס'האט זיך אזוי געפירט אז הרב לייזער בערלאנד גייט בלייבן אין האלאנד אויף ראש השנה מדינת ישראל פארלאנגט מ'זאל אים נישט לאזן פארן אויף אומאן ווייל ער עט זיך ער עט זיך צומישן צווישן דעם עולם סאו בקיצור הער איך אז צוויי הונדערט חסידים פארן צו אים האב איך זיך געוואלט זאגן צוויי זאכן, קודם כל אז ער זאל וויסן האלאנד איז זיין שטופי זימה, ס'האט מיר דערציילט דער וואס פלעגט מיטגיין מיט מענדעלע חזר, מענדעלע טייטלבוים, ער פלעגט גיין יעדע וואך אויף האלאנד אמאל צוויי מאל א וואך, ער האט געזאגט ער האט דארט וועגן עפעס א הכשר, און ער פלעגט אים אפשטעלן ביי די באן סטאציע און זאגן דעם בחור ער זאל דא ווארטן און ער עט צוריקקומען צוויי שעה שפעטער, הקיצור דער בחור איז איינמאל נאכגעגאנגען ער האט שוין געזען וויאזוי מ'גייט און וואו מ'גייט, רבותי איך וויל ענק זאגן ס'איז א סכנת נפשות. אז מ'עט דארט אהין פארן, אז לייזער בערלאנד מעג טאטשן פרויען, פארוואס זאלן די חסידים נישט טארן טאטשן פרויען? כ'האב מורא אז ס'וועט מקוים ווערן די הייליגע טייטש פון קדושת לוי. קדושת לוי האט געזאגט אויף ונתנה תוקף קדושת היום, זאגט ער אזוי, כמה בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון, וויפיל פרויען זענען די גוים מעבר אין יום כיפור, ראש השנה יום כיפור, וכמה יבראון, וויפיל ווערן געבוירן? פרעג איך דיך רבונו של עולם מי יחיה מי ימות ווער דארף לעבן און ווער דארף שטארבן? דער אמת איז די גמרא זאגט ביי שמואל די גמרא זאגט דארטן פארוואס קומט נישט משיח זאגט ער גיי יעדער האט דאך געפאסט יום כיפור זאגט ער גיי קוק עסטו זעהן כמה בתולות נבעלו בנהרדעא און דא עט אויך אזוי זיין מ'עט דארט גיין אויף ראש השנה און זיי'ן קומען די פרענקען מיט די חברה זיי'ן זיך צעלאזן דארטן מיט די מיידלעך מיט די פרויען זיי'ן זיי אנשוואנגערן און ס'עט זיין אלעס שובו בנים חברה. רבותי איך בעט דיך זאלסט נישט לאזן דיין מאן דארט פארן דאס איז דאס ערגסטע מקום זנות וואס ס'איז דא. און איך בעט אויך לייזער בערלאנד ער זאל זאגן די צוויי הונדערט חסידים זאלן בלייבן אינדערהיים ווייל ס'וועט זיין א גרעסער חילול השם ווי א קידוש השם. באט עניוועי יעדער זאל טון וואס ער וויל באט ס'איז א ביטערע אומגליק ס'וועלן דארטן פארן מענטשן אנבעליוועבל. יעצט קענט איר זעהן וויאזוי די סטרא אחרא איז גרויס און שטארק. לייזער בערלאנד קען פאטשקענען מיט פרויען, און ס'איז דא וויקטעמס, און ס'איז דא וואס ווילן קומען פאראויס, און ער איז נישט אינדערהיים, און ס'לויפן אים נאך צוויי הונדערט חסידים. און נחום ראזענבערג האט נאר געזאגט וואס ס'גייט פאר אין די אידישע גאס, האט ער נישט זיבן יאר א שול צו דאווענען. שטעלטס ענק פאר. שוין, דאס איז נאר געווען אביסל צוגעלייגט. א גוטן ערב ראש השנה, איך ווייס באמת נישט צו ס'קומט יעצט ראש השנה, צו ס'קומט תשעה באב, איך ווייס, איך בין שוין אזוי צומישט, ס'איז אנבעליוועבל. ראש השנה איז א צייט ווי אידן קומען זיך אינאיינעם צוזאמען אין א שול און מ'בעט דעם אייבערשטן סלח לנו, שרייען זיי ביטער, פון היינט מאל אן וועל איך שוין זיין א גוטער. פירם נאכן קוגל, קיינער האלט ביי גארנישט, מען הארגעט זיך ארום, סאיז דא אן אפעדעמיק יעצט און נאך אן אפעדעמיק, דער אייבישטער האט געזאגט נחום האסט געטון א גוטן דזשאב מיט די טשיילד מאלעסטינג, כ'האב פאר דיר נאך ארבעט, כ'האב ענק שוין געזאגט מען ווארפט ארויס קינדער אזוי ווי ס'וואלט געווען אויסגעקוועטשטע ציטראנעס, קיינער קעירט נישט היינט פאר א אידיש קינד, עניוועי ס'איז זייער ביטער דער מצב יעצט, כ'ווייס דער עולם האט מסתם געהערט. אז מ'האט אריין געגעבן אן אייניקל אין פאבליק סקול. און דער עולם ווינדערט זיך, אזוי סדאמי ווי קומסטו צו טוהן אזא זאך? וויל איך ענק מסביר זיין א נקודה וואס דא גייט פאר, עטס הערט אויס, היטלער ימח שמו האט עסקעיפט מיט א סאבמארין, אמעריקע האט געוואוסט, און די גאנצע קאאלישען פארסעס האבן געוואוסט אין ווארלד וואר טו, מ'האט אים געגעבן א געלעגנהייט ווייל ער האט געזאגט אז ער. שטעלט אפ די מלחמה מיט איין באדינג אז מען לאט אים גיין מיט א סאבמערין. אוועק איז ער געפארן אויף סאוט אמעריקע אויף ארגענטינע און מ'האט אפילו געוואוסט וואו ער בויעט זיך א הויז, מ'האט אלעס געוואוסט, די סי איי עי האט אלעס געוואוסט, נאר וואס ס'איז געווען א דיעל, ס'איז דא ווי מ'זאגט אנער אמאנג טיעווס, א פארברעכער לאט איבער די זאכן ביים צווייטן פארברעכער ביים גנב, איי אפשר האט ער עס דערגנבעט, ניין זיי האבן אביסל דרך ארץ און דאס הייסט אנער אמאנג טיעווס. יעצט. איז ער געגאנגען, מען האט מסכים געווען ער זאל אוועקלויפן, ווייל זיי האבן געמאכט א חשבון אזוי, ס'דא נאך צוויי יאר די מלחמה, עס וועלן שטארבן נאך אפאר טויזנט סאלדאטן, לאמיר אים לאזן לויפן, אבי ער האט זיך אפגעזאגט פון די מאכט, ער האט דאך שוין נישט קיין מאכט, און שוין. דעיס איז ביי אונז נישט דא, ביי אונז אז מען רוידעפט, רוידעפט מען אפילו ווען יענער איז נישט דא. למשל, איך בין אוועק געגאנגען, עטס האט נישט געוואלט איך זאל דאווענען אין סאטמאר, איך האב נישט קיין פראבלעם, כ'בין געגאנגען דאווענען אויף חבד אין חבד אין נארט פינף, למעשה אבער, דאס איז ענק נישט גענוג געווען, עטס האט נאכגעלאפן דעם חבד'סקער שליח, און דער חבד'סקער שליח האט געזאגט, ביי אונז האט דער רבי געזאגט אז יעדער דארף האבן א שול, נישט קיין חילוק וואסערא מין איד ער איז, אז לאנג ער האט צוגעלייגט ער איז נישט קיין טשיילד מאלעסטער. עניוועי, למעשה, כ'בין געגאנגען דאווענען דא עפעס א שול אין וויליאמסבורג, האט מען נאכגעקאלט דעם רב, אז מ'וועט אים פארברענען דעם בית מדרש, און ער האט מורא געהאט, ער האט זיך אנטשולדיגט, זאג איך, איך פארשטיי דיך, דו דארפסט דיך נישט פאר מיר מוסר נפש זיין, דו האסט דאך דיין אייגענע פראבלעמס. שוין, למעשה דאס איז וואס אונז זעמער, צולאזטע פערד, אן קיין שום גיידליינס. שוין. עטס האטס געוואלט אונטערברעכן מיין אינקאם, עטס האטס געמיינט אז איך זאג ביי די וואסנערס א שיעור ווייל איך מאך געלט, האט מען נאכגעקאלט הרב אשר, מען האט אים געזאגט ער איז א רשע, ער ברעכט אונטער, איצעלע פימפ האט עס געטון. דער אשר האט געזאגט ער מאכט נישט ביי מיר קיין געלט, ער לערנט פאר א שיעור דף יומי, ס'הערן אים אויס צוואנציג פון איבער צוואנציג מענטשן, ער טוט עס פאר ספארט אדער וואטעווער הי וואנטס טו דו איט. דאס איז אונזער צודרייטער וועג וויאזוי מען טוט אלעס באקעמפן. עטס האט געהאט א פראבלעם האט עטס נישט געוואוסט וויאזוי עס צו באקעמפן. רבי ליפא פרידמאן איז געזעסן לעבן מיר ביים דאווענען אין דעיש כ'האב חתונה געהאט, איך בין א דעיש'ער איידעם, איז רבי ליפא האט ארויסגעזאגט דארטן אלע ביים דאווענען האט ער צוזאמגערעדט אלע שייגעץ שטיק וואס ער האט געטון. האט ער פארציילט מען האט זיך געשלאגן דעמאלטס מיט די שווארצע, אזוי האבן זיי געהייסן, די שווארצע חברה. האט ער געזאגט אזוי, איך ווארף זיי ארויס פון סאטמאר אלעס, אבער די קינדער טשעפ איך נישט. פארוואס טשעפ איך נישט די קינדער? האט ער געזאגט א שטארקע סברה, זייער א שטארקע סברה. די טאטעס גייען נישט שיקן זייערע קינדער אין פאבליק סקול, זיי ווילן זיך גראד מאכן אן אייגענע תלמוד תורה. ממילא זאל מען זיך מאכן אן אייגענע תלמוד תורה האב איך זיי געבויעט, און דעם מיסטעיק האט רבי אהרן געטוהן, ער איז געגאנגען האט זיך ארום געריסן מיט די בני יואל, און דער דער סיגעטער איז געווארן אנגערייצט, און ער האט געזאגט ווער איז מיט די פלוימען ווי זיי נאכשרייען די קינדער פלוימען פלוימען, היינט זענען זיי מסתם א דריטל זיכער אזוי גרויס ווי רבי אהרן, פארוואס? ווייל מיט ווער איז מיט די פלוימען נישט אנקומען אזענטע, נישט אנקומען אין ערגעץ. און דאס האט דער אלטער נישט געוואוסט, דער אלטער איז געווען א א פויער פון די שטאל, א סיגעט מאראמאראשער, האט ער נישט געוואוסט, האט ער געבויעט די בני יואל, על כל פנים, דער'ס סערטען טינגס דעט יו דאונט, יו דאונט גאו ווי מען זאגט אווער דעט בארדער, עניוועי, אונז האמער דאך נישט די אלע קלוגע מענטשן וואס ווייסן אזוי צו פירן מלחמות, מען שיסט, מען הארגעט, די גאנצע מלחמה צווישן אהרן און זלמן לייב האט נישט געדארפט אזוי אויסזען, ס'האט געקאסט מיליאנען, מ'איז אין ערגעץ נישט אנגעקומען. און מען האלט נאך גארנישט מ'וועט קיינמאל נישט האלטן אין ערגעץ שוין. אפשר די אייניקלעך האבן זיך שוין אמאל איבערבעטן ווייל זיי האבן זיך וועלן משדך זיין. איז למעשה איז אזוי. מיין אייניקל האט געלערנט אין קראלע. דער קראלער דער שנור שלעפט די נאז אזוי ווי זיין טאטע האט געשלעפט ביי די זיבעציג און ער מיינט אז דאס איז עבודת השם. ער אליינס האט געהאט צוויי קינדער כ'מיין איינער האט שוין חתונה געהאט און אין זיין אייגענע תלמוד תורה נישט געגאנגען ווייל מען האט דעמאלטס געזאגט זענען געווען מאלעסטעט אין א חדר. אדער זיי זענען סתם חולה רוח איך ווייס נישט. בקיצור, דער קראלער האט געהאט א אייניקל פון מיר, אן עלטערער אייניקל. בקיצור, דאס יונגל איז אהיימקומען פארציילן אז ס'איז דארט דא א רבי, דער רבי הייסט יעקב מנחם הירש, און ער פלעגט אנכאפן יעדן באותו מקום און זיך שפילן אהער מיט אהין, און איינמאל האט אים מיין אייניקל געפרעגט וואס טוסטו דארטן ווייל איך האב אויסגעלערנט מיינע קינדער נאובאדי שוד טאטש יו דער, האט ער געזאגט איך קוק צו די הויזן זענען נישט נאס ווייל טאמער ס'איז נאס באפיפיט טארסטו נישט מאכן א ברכה. דאס האט מיך ארויסגענומען פון די כלים, איך בין אראפגעגאנגען אין קראלע און כ'האב געזאגט פאר דעם מנהל וואס ער איז דארט געווען, ער האט געהייסן משה ווייס, ער האט אויסגעזען אזא בהמה, אז א בהמה איז שוין קלוגער פון אים, איך הייב אים אן צו פארציילן וואס דא גייט פאר, זאגט ער, אה, דער איז א ערליכער מלמד, ער מיינט עס ערנסט, פרעג איך אים, לאמיר דיך פרעגן, אז ער טרעפט די הויזן זענען באפישט, וואס גייט ער טון, ער שיקט אהיים איינעם, ער האט שוין אהיימגעשיקט אמאל א יונגל, הייסט קיינעם ס'איז נישט באפישט, נו וואס דארף ער בודק זיין? ער האט אויסגעזען אזא בהמה צו זיין, איך האב שוין נישט געהאט מיט וועם צו רעדן. עניוועי, איך האב גראד ארויסגענומען מיין אייניקל פון דארט, ער האט געהאט א מיידל סקול, האב איך געהייסן מען זאל ארויסנעמען פון די מיידל סקול אויכעט, און איך האב אים איבערגעלאזט היי און דריי, האט ער געשריגן דו ברעכסט אונטער די מיידל סקול, זאג איך איי קאדנט קעיר לעס, דא איז נישט דא קיין צניעות, דא איז דא איין משוגענער וואס שנייצט זיך די נאז אזוי ווי זיין טאטע ביי די פֿינף און זיבעציק און ער מיינט דאס איז עבודת השם. למעשה ער האט צוגעשפארט די מיידל סקול אויף אפאר יאר, איך הער ער האט יעצט געעפנט, איז בקיצור. איך האלט אין איין זאגן אז ער האט נאך דארטן מלמדים וואס זענען חזירים, נאר גארנישט ער שפילט זיך ארום, וואטשעסטו זעהן ווען ער גייט נאך געלט אויף פלעטבוש צו וואו אימער אונז גיימער אים נאכפארן מיט סיינס, אונז גיימער דאס נישט צולאזן עניוועי. סאו דער משה ווייס איז געווארן א מלמד אין קרית יואל, אבער אויף אים האב איך נישט קיין טענות, ער איז נאר אזא שטיק בהמה דעטס אלל, אבער דער יעקב מנחם הירש איז געווארן אין מאנסי א מלמד, ס'גייט דאך אזוי מ'ווארפט ארויס דא גייט מען דארט, געווארן א מלמד אין מאנסי. און דער אייניקל וואס ער זעהט אים אין מאנסי, ער לערנט אויך אין מאנסי אין אן אנדערע ישיבה, זאגט ער ווען איך זעה אים קומט מיר דאס בלוט אין פנים, ער איז א חזיר א פעדעפייל, פוי א גרויל, ער איז היינט א מלמד, ער טוט שוין ענקערע קינדער זעהן צו זיי זענען געמאלעסט ער באלד באקוקן, עניוועי, למעשה נאכדעם האב איך געהאט נאך אן אייניקל וואס האט דארט געלערנט, און ס'איז דא צוויי מנהלים, איינער הייסט יואל אייזיקאוויטש, ער איז א קאזין מיט ברוך מרדכי'ן, מוז ער דאך מאכן זיכער אז ברוך מרדכי איז נישט געווען קיין חזיר. פארשטייסט? זיי גייען יעצט פראוון ער איז נישט געווען, ער איז א חזיר, ס'איז נישט דא איינער וואס ער ווייסט עס נישט, און ס'איז דא א צווייטער וואס הייסט מיילעך פרייליך, ס'איז אויפן גראם, מיילעך פרייליך, קיצור דער מיילעך פרייליך און דער יואל אייזיקאוויטש האבן פעסטגעשטעלט אז מ'דארף ארויסווארפן מיין אייניקל, ווייל ער טאר דאך נישט דארט לערנען, דאס איז אן אנדערע אייניקל. זענען זיי געגאנגען זיי האבן אים גערוידעפט, יעצט כ'האב שוין מסביר געווען, אונז ווייסט מען נישט וויאזוי מ'פירט א מלחמה, האסט יענעם גערוידעפט, האסט אים ארויסגעווארפן? לאז אים גיין ערגעץ אנדערש. ניין, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אפגעקאלט. כ'האב נישט געגלייבט, קיינער נעמט אים נישט אן. וואס אז ס'איז מיין אייניקל, אנדערע אייניקלעך לערנען דאך יא איבעראל. ניין, האט מיך איינער געלאזט הערן א מנהל וואס האט אים מורא'דיג וויי געטון, אז זענען געגאנגען און זיי האבן אפגעקאלט אז ער איז אזא קראנק קינד און מ'טאר אים נישט אריינצונעמען און צאמגערעדט כל דבר אסור. ס'איז דאך א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געזען, קען זיין דער מלמד האט נישט געטויגט צו אים. קיצור, כ'האב גראד געזאגט מיין טאכטער ליסן אז מ'זאגט ער איז קראנק גיימער צו א דאקטער, דריי דאקטוירים זעמער געווען געספענד איבער צוויי טויזענט דאלער זעהן צו ס'איז אמת צו נישט, עוועליועישן, אלע האבן געזאגט איז א דארלינג בוי איך ווייס באמת נישט וואס מ'וויל, האב איך דאך שוין פארשטאנען וואס דא גייט פאר, פיין נאו פראבלעם. בקיצור ער האט זיך געדרייט נעבעך א דריי פערטל יאר אינדערהיים און ער האט זיך געדרייט אויכעט זומער קיינער האט אים נישט געוואלט נעמען אין קעמפ, ווייל די צוויי מנהלים די שקצים האבן גערעדט שלעכט. יעצט איין מנהל מיילעך פרייליך האט נעבעך געהאט א ביטערן דורכפאל האט געהאט א טאכטער וואס איז געווען שוואנגער און זי איז געשטארבן קאלט ער מיך אפ פארדעם זי האט באקומען קענסער זאג איך דאס איז נישט פון מיר דאס איז פון די מעשה פון דעם גט וואס דו האסט צוגענומען די קינדער פון די מאמען און די מאמע וויינט ס'איז מיינע קינדער פארוואס האט מען זיי צוגענומען זאג איך דאס קומט פון דעם דאס קאלט מיט מיר גארנישט און ער זי גייט גיין א גאנג און איך הער אז זי איז גאר געווען שוואנגער אויך נאכדעם קאלט ער יעצט אן אוי, אפשר איז ווייל כ'האב ארויסגעווארפן דיין אייניקל, איך האב איבעראל גערעדט שלעכט, זאג איך, ניין ניין ניין ניין ניין, און דאס קומט נישט פאר דעם, פאר דעם גייסטו נישט אזוי ביליג אפקומען, מיין נישט, ער האט א פארקינסאנס און ער פילט ער קען נישט מער, דאס קומט ווייל דו האסט הונדערטער קינדער אזוי מצער געווען און ארויסגעווארפן, ווייל ווען איינער איז א רשע פאר מיר איז ער א רשע פאר יעדן, און שוין, קיצור, מען דארף דאך הא'ם א תכלית פאר די קינדער, זיצט דאך אינדערהיים. עניוועי, איך האב געזאגט א יאר צוריק מיין טאכטער זאל גיין אין פאבליק סקול ווייל דער ארגסטער חינוך אין פאבליק סקול איז בעסער ווי צו גיין אין די גאס. זיי האבן נישט געוואלט, גייט נישט פארשעמען די משפחה. פיין, האסטו געליטן א יאר, יעצט וואס גייסטו טון? העלפט דער אייבערשטער א מעשה אזוי. דער מנהל, איך ווייס נישט צו דער ערשטער צו דער צווייטער, צו סתם אנדערע מענטשן, זענען דא יורד לחייו צוזאם, ווייל איך זאג דיך אונז ווייס מען זיך נישט ווען אפצושטעלן די מלחמה. ס'איז אן אינטערעסאנטע זאך, ווען ס'קומט צו פעדעפיילס, ווייסט מען אז טאמער כ'האב עם ארויסגעשטעלט פון סאטמאר קען ער גיין אויף פאפע נאובאדי קעירט, אז ער איז נישט אין ווילימסבורג פארט ער אויף מאנסי, אינטערעסאנט ביי פעדעפיילס פארקוקט מען אבער טאמער וויל מען איינעם רודף'ן על לא דבר אה דעמאלטס הייבט זיך אן מען מוז עם רודף'ן עד חרמה, שוין בקיצור האט מען אנגעהויבן צו רודף'ן, ענדליך איז געגאנגען איינער ער האט געטוהן א ווערי ווערי סמארט מאוו ער האט אפגעקאלט די באורד אוו עדיוקעישאן אז דא דרייט זיך א יונגל שוין א יאר אין די גאס.

אזוי? דעמאלטס מוז ער גיין אין פאבליק סקול. האבן זיי געזאגט, שוין אריין אין פאבליק סקול, די קלאוסעסט איז דארט און דארט אויף ווילסאן סטריט, איך וויל אים דארט זען, און אז ער וועט נישט קומען פיקט מען אויף דאס קינד מיט אלע אנדערע קינדער. סאו דער וואס האט דאס געטון האט למעשה געטון אזא טובה אז ער ווייסט אפילו נישט. העהה ער מיינט ער האט געטון א רעה. די גרעסטע טובה איז ארויסגעקומען, מ'איז אריין אין פאבליק סקול, און אין פאבליק סקול איז מען געוואויר געווארן א מורא'דיגע זאך, קוים די פרינציפעל האט אונז אויפגענומען מיט. זייער גרויס כבוד, מען איז געוואויר געווארן אז אלע זיצן אויף די באורד אוו עדיוקעישן זיצט יעדער, אייניג, אהרן, זלמן לייב'ס חברה, אלעס, דארטן גייט נישט די מעשה זאלויני פלויני אהרויני, דאס גייט נאר אין שול ווי מען וויל מאכן אביסל פראפעגאנדע, עניוועי. מען איז געגאנגען זי האט געזאגט איך נעם אים זייער גערן אריין, דו זאלסט וויסן זיי זאגן אז ער איז נישט געזונט מאך אן עוואליועישן, מען האט אראפגעברענגט א גרויסן דאקטער, מען האט אים עוואליועיטעד, זאגט דער איז נאטינג ראנג וויט די טשיילד, ס'איז סתם דער מנהל'ס. מיילעך פריילעך דארט מיט אייזיקאוויטש, פיין נאו פראבלעם. עניוועי, און זיי האבן אים אריינגענומען, און פארטיג. צוויי שעה שפעטער קריג איך א טעלעפאן קאל פון פיר תלמוד תורה'ס, קום שוין אריבער נעם עם ארויס פון דארט. העי, פרעג איך זיי, וואס, האסט אנגעהויבן צו גלייבן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, וואס איז געשען? דער אייבערשטער האט יעצט געגעבן די תורה? עניוועי, איך האב געפרעגט דארטן אין פאבליק סקול וואס גייט דא פאר, האט זי מיר געזאגט אזוי, אלע מוסדות נעמען מיליאנס אוו דאלערס און זיי רעדן איין די גאווערמענט אז סאיז נישט דא קיין איין יונגל אין פאבליק סקול ווייל אונז האמער אסאך פראבלעמאטישע קינדער און מען נעמט קער. עטס געדענקט די מעשה מיט אהרן, ער האט געשלאפן מיט דעם וויינבערגערס טאכטער און ער האט עדות געזאגט. די אלע זאכן איז אז זיי זאגן זיי נעמען קער און זיי מאכן מיליאנס אוו דאלערס, און אין וויליאמסבורג אויך די זעלבע. האט זי אפגעקאלט די הויפט פון די באורד אוו עד, וויאזוי דאס אז דאס קינד האט נישט קיין הי וואס איוועליועטעד איי דאנט אנדערסטענד וויי הי דאזענט העוו א סקול, יעצט ביי לאו מוזן זיי צושטעלן א מלמד און וואס ער קען ביילינגועל, האב איך געזאגט ער קען אפילו נישט קיין עי בי סי, מ'האט אים גארנישט געלערנט, מ'לערנט. נישט, און נאכדעם האבן זיי געזאגט זיי גייען צושטעלן כשר'ס אויכעט, און זי האט געזאגט אז דו ברענגסט נאך זעקס זיבן קינדער געב איך דיר א קלאס מיט א מלמד, סאו יעצט זעמיר געוואויר געווארן וואס דא גייט פאר, אזוי ווי ביי די סעק טשיילד סעקשול אביוז האבן זיי געזאגט אז זיי האבן א משמרת הצניעות, און זיי געבן אובאכט אז קיינער זאל נישט טאטשן איינער דעם צווייטן, און ס'איז נישט דא קיין קריים, וועגן דעם האבן זיי אלץ פרובירט צו באהאלטן, ביז ברוך השם האט אלעס ארויס געברענגט אז ס'איז א שאנדע און א עקל אז אידן. האבן זיך אזוי אויפגעפירט און זיי האבן געטענהט צו די גאווערמענט זיי האלטן א קלין קאמיוניטי און וועגן דעם איז נישט דא בילבאורדס און זיי דארפן פאר דעם מיליאנס אוו דאלערס וואס היינט באקומען זיי עס נישט, די זעלבע האבן זיי געטענהט ביי די סקולס אונז נעמען קער אויף אלע קראנקע אונז האמער די חובות הלבבות און די אנדערע ספרים אונז האמער וועגן וויאזוי אונז נעמער קער, אינטערעסאנט די גאווערמענט האט נישט געזאגט אויב ס'ארבעט טאקע יא אזוי גוט, נו פארוואס קומט עטס נישט אונז אביסל ארויסהעלפן? ס'איז דא אין די בראנקס איינע פון די ארגסטע פאבליק סקולס האט מען זיך געהארגעט אינמיטן טאג מיט מעסערס, ס'האט איבערגענומען א ליטווישער אינגערמאן א מאדערן ארטאדאקס און ער לערנט פאר אין די אודיטאריום מוסר ספרים נישט אונטער נאמען מוסר ספרים ער זאגט ס'איז סתם לעקטשערס און ס'איז געווארן פון די ארגסטע סקולס ס'איז דא א פלאץ ס'הייסט סין סיטי אין די בראנקס דארט זיצן אלע זונות בייטאג און ביינאכט איז בקיצור ס'איז געווען די ארגסטע פלאץ היינט איז עס אויסגעקלינט ווייל קיינער גייט נישט מער. און די זעלבע אויך אויב דו האסט שוין יא אזא גוטע מעטאדע נו וואס שענקסט עס נישט פאר די פאבליק סקולס? עניוועי יעצט זענען זיי געוואויר געווארן וואס סאיז אלעס בלאף און באלאוני מיט ליגנט. פרעגט מיך דארטן דער הויפט פון די באורד אוו עד וויפיל קינדער ווייסט איר וואס איז דא אין די גאס זאג איך אים צוועלעף ווייס איך זיכער ווייל טאטעס האבן מיך אפגעקאלט טאטעס האבן מיר געזאגט העי א ע פארוואס קען מען אונז נישט טון די זעלבע זאג איך אים ביי אל מיענס זאלסט עס טון. און יעצט גראדע ווען שלשידעס דאווענען דארטן ווי איך דאווען איך דאוון דאך נישט, כ'האב פארגעסן איך האב נישט קיין שול, מיין טלית און תפילין ליגט דאך נאך ביי דעם שטערן דארטן אין קליימער סטריט ביי דעם וועלפעיר העלפער. קומט צו מיר צו א אינגערמאן צווישן שלשידעס און ער וויל מיט מיר רעדן, איך עס נישט דארט ביי זיי שלשידעס ווייל איך ווייס נישט ווי כשר די קאך איז, איך וואטש וואס איך טו, בין איך געגאנגען און כ'בין ארויסגעגאנגען אינמיטן שלשידעס, איך לערן פאר מיר, בין איך ארויסגעגאנגען, איך האב געפרעגט זאג מיר וואס ווילסטו, האט ער זיך גענומען וויינען אז. ער איז סעפרעיטעד מיט זיין ווייב ס'איז נישט קיין חילוק ס'איז געווען א קלין דיווארס ס'איז געווען נאו פראבלעמס וויט איט עט די ענד אוו די דעי האב מען אים בקיצור איז געקומען א איד וואס ער גיט גרויס געלט פאר די תלמוד תורה געזאגט מיר איז א בזיון אז מיין קינד לערנט אינאיינעם מיט יענעם קינד יענער איז א בן גרושה בן חליצה נעם אים ארויס און מ'האט ארויסגעווארפן דאס קינד ער דרייט זיך צוויי יאר אין די גאס פון אכט ביז צען יאר דרייט ער זיך אין די גאס. האב איך אים געזאגט, וואס ווילסטו פון מיר? טו דאס זעלבע וואס איך, האסט גאטס? גיי געב אים אריין אין פאבליק סקול, לאמיר צאמנעמען פֿופֿצן מענטשן און גיין אריינמארשירן אין פאבליק סקול. יעצט ווען דו גייסט איינשרייבן דיין זון אין פאבליק סקול, זאלסטו מיטנעמען די סטעישאנס, די רעדיאוס, די טעלעוויזשאנס, און זאלסט מאכן זיכער אז דו כאפסט גענוג ווידעא דערפון, אזוי אז ס'זאל ווערן א פאבליק אישו. ס'מוז זיך אויפהערן די רציחה, די גניבה, גזילה אויף אונזער חשבון, וואנס ענד פאר אלל. און דאס וועט קיינער נישט וועלן, די גרויסע תלמוד תורה'ס מאכן דא מיליאנען לייגן זיי אריין דא אין די טאש, ענד דעי קענט עפארד טו דא טו לוז אלל דיס. ס'דא איינער וואס ער האט א גרויסן סטאר אין וויליאמסבורג, ער איז א פאפענער, דורך זיין סטאר איז וואשט מען דורך די אלע געגנבעטע פעמפערס און די גרעיפ דזשוסעס מיט אלעם. ער הייסט מענצער. איז ער מורא'דיג ברוגז. האט אים איינער געפרעגט איך פארשטיי נישט וואס דו ביסט ברוגז אויף נחום ראזענבערג. איך האב צוויי טעכטער וואס וואוינען אין בארא פארק זיי קריגן צוויי מאל א חודש פעמפערס. איך האב צוויי טעכטער וואס וואוינען אין בארא פארק וואס זיי קריגן דאס און יענץ און יענץ. און דא קריגט מען גארנישט. משה דוד מיט די UJO און היינט איז שוין דא די צווייטע סאטמאר יעדער דארף בלייבן מיט עפעס ס'זאל אים בלייבן. און דאס איז פול מיט גניבות גזילות, פארוואס דארף מען אונז זיך לאזן פון יעדן? דאס זעלבע אויך ס'איז דא סקול וואוטשערס, ס'איז דא פראגרעמס פאר אלע מיני קינדער, און מען באקומט גרויס געלט פאר דעם, ענד דער איז נאו ריזען דעי שוט דזשיפ די טשילדרען, ס'איז אינעסענט טשילדרען, זיי האבן נאך קיינמאל נישט געטוהן קיין שלעכטס פאר קיין שום ראש ישיבה, און פאר קיין שום פרינציפעל, איטס א ביג שעים, ווי העוו טו סטארט ספיקינג אפ עגעין, מען האט אנגעהויבן צו רעדן וועגן טשיילד מאלעסטינג, ס'ווערט ארדענונג, לעטס סטארט ספיקינג אפ טו די באורד אוו עדיוקעישאן, זיי צאלן היינט פאר די מלמדים דירעקט אויכעט, פאר די ענגליש דעפארטמענט, דיס העז טו סטאפ. זיי קענען נישט ארויסווארפן אידישע קינדער אזוי ווי זיי וואלטן געווען אויסגעקוועטשטע ציטרונעס. און וועגן דעם זאג איך עס פארן עולם, פשוט וועגן דעם זאלסט וויסן, אונז לעבמער מיט אזאלעכע רבנים וואס די נאציס זענען צדיקים גמורים, לגבי די רבנים, דעי דאונט קעיר פאר עניבאדי, אנלי פאר דער פאקעט, ס'הארט זיי נישט אז ס'דרייט זיך אזויפיל קינדער אין די גאס, און איך געב אינטערוויוס איבעראל, און איך זאג נאר נאכאמאל איין זאך, מענטשן זאגן סאטמאר איז דער שולדיג, סאטמאר, איך וויל ענק זאגן, קראל האט אים ארויסגעווארפן און געזאגט שלעכטס, אייזיקאוויטש מיט מיילעך פרייליך, ס'האט גארנישט צו טוהן מיט סאטמאר, סאטמאר איז נאר געווען די וואס האבן זיך אויך אנגערופן איינע פון די מוסדות אונז וויל מיר אים ארייננעמען, און איך האב געקענט באשטיין עס צו געבן פאר סאטמאר פאר ר ר ז. זיי האבן יעצט אויכעט ארויסגעווארפן א מלמד וועגן מיר, זיי ווייסן וואס איך טו, זיי קענען עס נאר נישט זאגן אפן ווייל זאליק האט געלייגט א חרם אויף מיר, אבער דעי נאו וואטס העפענינג. סאו למעשה וויל איך זאגן יעדן, איך בין קיינמאל נישט דא פאר מיר, ווען כ'האב געהאט א האטליין האב איך געזאגט יעדן מען קען דזשוינען דעי האטליין נומבער, זיי געבן אומזינסט, יעדער האט געטוישט, יעדער איז אויפן זעלבן קאמפעני ווי איך בין, ביי מיר נישטא קיין סודות, איף איטס גוד פאר מי איטס גוד פאר כלל ישראל. איז וויל איך ענק זאגן רבותי, ס'איז אזא עפעדעמיק, און מען האלט שוין יעצט וואס איך ווייס פון צוואנציג קינדער וואס זענען אין די גאס שוין פער א יאר און צוויי יאר, און יעצט די דזשואיש ווארלד נוז האט יעצט געשריבן אן ארטיקל, א מורא'דיגן ארטיקל, מען האט זיך צוזאמגענומען עפעס זיבן אכט פון די גרעסטע פירער, דער וואס האט געמאכט מגן און מיט אנדערע, און מען איז אראפ געפארן אויף לעיקוואוד, איר ווייסט וויפיל קינדער ס'איז דא אין לעיקוואוד וואס זענען אין די גאס? הונדערטער! און עטס ווילט וויסן א סוד? איך גיי ענק עפעס זאגן, ביי אונז דיסקרימינעיט מען נישט, נישט נאר מען ווארפט ארויס אַכט און נײַן יעריגע בחורים יונגלעך, מען ווארפט ארויס אַכט און נײַן יעריגע מיידלעך, און וואס זאל דאס מיידל יעצט טון? קיין עדיוקעישן האט זי נישט, וואט שוד שי דו? דאס מוז זיך ענדיגן אזוי ווי מען האט געענדיגט, בקיצור מען האט נישט געענדיגט נאך מען וועט ענדיגן, טשיילד מאלעסטינג, אזוי ווי מען האט אונטערגעהאקט די פיס פאר די אלע חזירים, מען גייט אונטערהאקן די פיס פאר אלע מוסדות, קיינער וועט נישט בלייבן מיט קיין פעני פון די באורד אוו עדיוקעישאן, אונז גיימיר צו זאגן זיי נעמען נישט קער פון די פראבלעמס, מאכט א סקול פאר זיי ענד דאנט גיוו די מאני פאר די מוסדות זיי זאלן עס געבן פאר די קינדער ביקאויז דער נאט דואינג דעט, און שוין, ברוך השם ס'האט זיך א ריק געטאן, און איך בין דא ל... להצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע, קרולע האט אים ארויסגעווארפן, דער וואס ציט זיך די נאז. ביי די זיבעציג יאר האט זיך זיין טאטע אזוי נעבעך געצויגן מיט די נאז, מיינט ער אז דאס איז עבודת השם? דער איז א לאו-לייף, ער האט זיינע אייגענע קינדער, זענען נישט געגאנגען אין זיין אייגענע סקול, אין זיין חדר, און כ'האב געהערט זאגן, איך קען עס נישט קאנפירמען הונדערט פראצענט, אז זיי זענען ביידע געווען מאלעסטעד, וואס איז? ס'איז נישט געווען דארטן ווי אביש איז דער רב, איז נישט געווען דארטן איינער וואס האט אפגעטרייפעט זיין אייגענעם זון, רבי אביש'נס זון, אין די מקווה האט ער אים געכאפט, און רבי אביש איז געגאנגען אין מקווה און האט אים געטראפן ווי ער גייט אין מקווה. און ער שטופט זיך אריין אין זיין זון. עטס געדענקטס אלע די מעשה, יענער האט געהייסן אייזענבאך. די מיסיס אייזענבאך. איז געגאנגען שרייען אמאל פארן דעטעקטיוו, דער ראביי ראזענבערג איז די ווארסט מען היער אין סיטי, הי איז די ווארסט מען, הי העז א האטליין. און דא האט עטס א ריקארדינג פון איר. וואט איז יור נעים פליז?
ראשעל אייזענבאך, איז דעט קארעקט?

ענד איי דאנט טינק דעט עי דזשואיש גאי העז טו גיוו אווער אנאדער דזשואיש גאי טו די פאליס, דעטס וואט איי בעליוו. האטליין אווער, דיין זון האט א חתן ער וואס ער האט אריינגעשטופט אן אומשולדיגן בחור'ל נעבעך. דער קרולער איז דאך געווען א צדיק ער האט אים נישט ארויסגעווארפן, ער האט געזאגט דעם טאטן וואס זאל איך אים טון, ער דאווענט דא דאווענט ער דא, אבער צום סוף איז ער אוועק פון דארט, הי דידנט פיינד היז פלעיס דער. עניוועי, יעצט העמער גיין ווייטער. ס'קאכט זיך דא א מורא'דיגע פרשה אין מאנסי. ס'דא דער סרול האגער המצרי האט איז האט שותפות מיט דעם קליין. דער קליין איז א נואף. דער האט אפגעטרענט זיין סעקרעטער איז געווען נאסר על בעלה. און ר' מאטל האט אים געגעבן א תיקון אז ווען ער פארט אאוט אוו טאון מוז ער מיטנעמען זיין איידעם. סאו ווען ס'קומט דערצו געט ער קודם דעם איידעם פירסט ליקס און נאכדעם נעמט ער סעקאנד ליקס. א נואף, א חזיר, א מנוול. און שלמה המלך איז געווען א חכם מכל אדם, אויסער דעם שלמה'ס ספרים דאך געשריבן ברוח הקודש, אז שלמה זאגט כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם, קליין, דיין גאנץ אוצר העט גיין אין דר'ערד, און דו ווילסט וויסן נאך א זאך, די שול וואס מען האט געבויעט, מאמר מרדכי צו וויאזוי ס'הייסט, דאס גייט האבן א ירידת הדורות, ווייל אין חומש שטייט לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב, שטעל דיר פאר וואס דו האסט דא געטון, האסטו גענומען סרול האגער דעם נואף, דער וואס ער כאפט אן די פרויען בהוד יפיה ווען ער גייט צו א ברית, און דו האסט דיך צוזאמגעשטעלט מיט אים, און ווען מען דארף זיך שלאגן שלאגט מען זיך, יעצט איז געקומען איינער וואס האט געעפנט אין מאנסי א ריזיגן גרויסן סטאר, ס'הייסט עווערגרין, איך דערמאן מיך עווערגרין ווען איך בין געווען א יונגל האט מען געזאגט עווערגרין סעווען, דאס איז געווען די עריע קאוד פאר וויליאמסבורג, עניוועי, איז געגאנגען דער עווערגרין האט זיך געעפנט א סטאר און ער הרג'עט אוועק דעם גאנצן פנחס קליין ווייל די אלע מאדערענע קומען דארט קויפן, ס'איז א פיינע סטאר. עניוועי, דער סרול האגער המצרי ווייסט דאך נישט אזוי מען זאל אים אונטערברענגען, האט ער אנגעהויבן די צניעות זאכן, אזוי ווי ווען ער האט געוואלט פארוואשן זיין טאטנ'ס שייגעצ'דיגע אז ער האט מכשיל געווען מאנסי מיט א פסול'ע מקווה אסאך יארן, האט ער געוואלט מאכן א נחום ראזנבערג דער משוגענער, איז ס'איז אים נאר נישט געלונגען, ווייל יעדער האט געפרעגט, וועיט א מינוט, דיין טאטע האט דאך אים גענומען אויף דריי מקווה'ס, וואס הייסט וויאזוי איז ער יעצט געווארן א משוגענער, און ס'איז ארויסגעקומען דער גאנצער חזיריי אויף אים. עניוועי, איז ער געגאנגען און ער האט אנגעהויבן צאמגערופן אלע רבנים אז ס'איז דא א גרויסע פראבלעם די צניעות אין עווערגרין, בשעת אז מ'האט געעפנט די סטאר, די פנחס קליין האט געעפנט די שאפערס, איך ווייס וויאזוי ס'הייסט, שאפערס העווען צו וויאזוי, איז געגאנגען חיים פלאהר און ער האט געשריגן אונז וויל מיר דאס נישט האבן, אונז וויל מיר נישט, דאס איז מאנסי, ס'איז א דערפל, אונז וויל מיר נישט אלע זנות פון שטאט זאלן זיך צאמקומען, נאר סרול האגער המצרי פייפט זיך דאך אויס אויף יעדן. און אפילו כביכול אויפן באשעפער אויך, און במילא האט ער אים געזאגט איך פייף דיר אן, פנחס קליין וויל עס האבן ס'מוז זיין אזוי, די אלע תפילות וואס זיי גייען אין דעם גרויסן בית מדרש וויזשניץ דאס גייט נישט ארויף, ווייל אז אין די תורה שטייט לא תביא אתנן זונה די קומט נישט דער אייבערשטער דארט צו, עניוועי איז למעשה איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט, ער האט אנגעהויבן יעצט אז ס'איז דארט נישט דא קיין צניעות און ס'איז גרויסע צרות און ער האט אנגעהויבן די ניין יארדס אזוי ווי זיי האבן אנגעהויבן ביי מיר די מנוול'ישע האטליין, עניוועי. איז געגאנגען דער באלעבאס פון עווערגרין און האט צו געזאגט אזוי, זאג מיר וואס דו ווילסט, האט ער אנגעהויבן די צניעות, ס'איז דא א פיצא שאפ, ס'איז דא אהער, ס'איז דא אהין, זאגט ער אזוי, די צניעות ביי מיר איז פונקט אזוי צניעות'דיג ווי ביי קליין, ס'איז דא א פיצא שאפ, איך האב אים געגעבן א ליעס, און אויב דו האסט מיט אים א פראבלעם, שטעל א משגיח, איך וועל עס באצאלן, און וואס מען דארף וועט מען פאלגן, ס'זאל נישט זיין קיין הענג-אוט, ס'וועט נישט זיין קיין הענג-אוט. בקיצור, ישראל האגער עמיצער זעהט אז די צאצעלע איז אים ארויסגעפאלן פון פנים, ער קען נישט מער בעקן דעם נואף קליין, איז במילא האט ער אנגעהויבן צו גיין אויף אן אנדערע וועג, קודם האט ער גענומען חיים שיע'ן זאל אים מיטהעלפן, אזוי ווי ביי מיר, ער האט גענומען קודם חיים שיע'ן, חיים שיע דו בהמה דו, ישראל האגער שלאגט זיך פאר זיינע קינדער, דו האסט נישט קיין קינדער, דו האסט ממזריקות, ווען דו פייגערסט אפ, דו מאכסט צו די אויגן א יאר צוויי צו פינף יאר ארום, איז אבד זכרו לנצח, דאס איז אלעס וואס דו האסט, סא ישראל האגער האט כאטש פאר וועמען זיך צו שלאגן, ער האט קינדער. בקיצור, ס'איז געווען א רב האט זיך אריינגעלייגט אין די פרשה, און ער האט אים געזאגט, זאלסט וויסן, איך בין געווען ביי דעם מענטש וואס ער אוינט דעם עווערגרין, און ער האט געזאגט וואס די רבנים ווילן ווארף איך מיך אונטער, עד כדי כך ער האט געזאגט נעם א רב אזוי ווי ס'איז דא משגיח אויפן כשרות, זאל זיין א רב אויף משגיח אויפן הענגאוט, נעם א רב איך באצאל. מ'איז צוריק געגאנגען צו ישראל האגער מיט די מעשה, זאגט ער ניין מ'קען נישט מ'קען נישט, האט יענער רב אים געזאגט הער מיך אויס, איך ווייס דאך וואס דו ווילסט, דו ווילסט שטעלן ווייטער קליין אויף די פיס, און אונז האמיר געוואלט זען צו דיינע תירוצים זענען ליגנט צו ס'איז אמת, יעצט זעמיר ביסט א אפענער בלאפער, האט אים געזאגט קלאר, האסט די זעלבע געטון מיט נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג האט זיך אויסגעלאכט און דערפאר פארט ער בעסער פון דיר, נחום ראזענבערג האט דיך מיט דיין טאטען שטוב אראפגעברענגט ביטערליך, קיינער האט אויך נישט קיין דרך ארץ פאר דיר, וואס האט ער געמיינט דער חיה? יעצט וויל איך דיר זאגן אפאר זאכן, פנחס קליין, דו וועסט פארלירן יעדע פעני וואס דו האסט, דו ביסט א נואף, דו האסט אומגעברענגט א אידישע טאכטער, איינער וואס מען ווייסט, וואס מען ווייסט נישט ווייסט מען נישט. און אז שלמה המלך האט אונז געזאגט כל הבא על אישה זונה לסוף מבקש כיכר לחם וועסטו נאך אמאל זוכן ברויט מיט די גרויסע מיליאנען, עט דיר דער אייבערשטער ווייזן איך בין נאך באלעבאס, און יעצט אז דו הייבסט אן עס צו פילן, טריי איבערצובעטן דעם אייבערשטן און בעט איבער די פרוי, שטעל דיך אויף יום כיפור אין בית מדרש, קלאפ אויס פאר נעילה, רבותי איך האב געזינדיגט צו א אידישע טאכטער, כ'האב צוגענומען א מאמע פון א מאן און פון קינדער, און איך בכולהון איחרטנא בהון און דער אייבערשטער זאל מיר מוחל זיין, און די בושה עט אפשר ממתיק זיין זאלסט נישט פייגערן ווי אן ארעמאן, ווי אן ארעמער הונט, ביסט נישט קיין מאן, ביסט גארנישט. ישראל האגער, דער עולם קען שוין דיין טעקניק, איך האב דיך שוין מגלה געווען ווער דו ביסט, ביסט א נואף. אין די גאס. ענד נאובאדי איז ריעלי אינטערעסטעד אין דיינע באלאוניס. נאר די רבנים ווייסן שוין וויאזוי אומצוגיין דיר איבערצוווייזן אז דו ביסט א שייגעץ, און דו מיינסט נאר צו בעקן דא אט דעם נואף קליין. און קען זיין ביסט א שותף דארט, און קען זיין דיין טאטע איז אויך א שותף. איך האב געהערט זאגן אז אין דעם גרויסן ריעל עסטעיט דיעל וואס מ'האט געמאכט פאר הונדערט פופציג מיליאן דאלער אין וויליאמסבורג איז אויך מאטעלע מיט וויזשניץ שותף. זייער פיין. נאו פראבלעם, סאו דער עולם האט זיך שוין אויסגעלערנט וויאזוי צו הענדלען מיט דיר, ווייל אמאל האט מען געמיינט ביסט אן ערליכער, היינט ווייסט מען ביסט א נואף, דו האסט אויך געטאטשט א פרוי, דו מעגסט דיך אויך אויפשטעלן און זאגן, כ'האב געטון אן עבירה בשעת כ'בין געגאנגען באקוקן דאס קינד, האב איך געטאטשט א פרוי בהוד יפיו, און כ'האב געטאטשט פראמאוויטש, און כ'האב געטאטשט פראנצוז, און כ'האב געטאטשט פינקעסאוויטש, דאס איז דאך אלעס די פייס, און כ'האב אפילו געטאטשט דעם דיין ראזענפעלד, וועגן דעם איז ער אזוי דיפרעסט. סא עניוועי, העסט דיך אויפשטעלן עסטו מתוודה זיין העט עס זיין גוט און ווען נישט עסטו פארן אזוי שלעכט ווי דיין טאטע געפארן מיט די מקווה האסט געוואלט מאכן מיך פאר א פול דערווייל האט דיין טאטע געמוזט איבערמאכן די מקווה גאנץ וויזשניץ האט אויפגעהערט צו נוצן נישט געהאט קיין ברירה איז ארויס לחרפה לדראון עולם און היינט מען רעדט פון ר' מאטעלע זאגט מען אה ר' מאטעלע מיט די מקווה יא קיינער זאגט נישט דער הייליגער דער צדיק דאס האסטו דאך געוואלט ער זאל זיין סא דאס זענען זאכן. וואס דו דארפסט זייער וואטשן, ווייל די, ליידער ליידער זענט עטץ גערעכט געווען, די אלע מאדערענע זאכן, די אינטערנעט, מיט די סמארטפאונס, די האבן ענק אראפגעברענגט, ווייל שייגעץ שטיק אויף רבנים האט מען דאך נישט געליינט, דער בלאט האט עס נישט געשריבן, דער איד האט עס נישט געשריבן, דער צייטונג האט עס נישט געשריבן, און נאכדעם. איז דא דער וואס עדווערטייזט אין שאפ שאפערס קאנעקשאן, פינקעסאוויטש הייסט ער, ער האט אויך געכאפט א מצוה אריינצולייגן מיין חרם, פינקעסאוויטש איך וויל דיר עפעס זאגן, ווען איך בין דא דיר וויי צו טון וואלט איך דיך געקענט דעמאלטס סוען, איך האב נאר נישט געוואלט סוען קיינער ווייל איך האב געטענה'ט דאס איז א מלחמה לשם בעמלק און דו קענסט נישט קומען און אנהייבן צו סוען מענטשן אין א צייט ווען דו ווילסט אויפטון פארן אייבערשטן, דער אייבערשטער העט ענק שוין סוען, זארגטס זיך נישט. כ'האב נישט געסועט קראלע אויך נישט. דערווייל טראכטן זיי שוין צוויי מאל צו זיי האבן געטון גוט צו נישט. זיי שיקן שוין שלוחים, נאר איך זאג זיי, הער אויס, האסט צוגענומען א קינד א חינוך פון א יאר, דאס קען מען נישט צוריקדרייען. עניוועי, יעצט מיר גייען ווייטער. די רבנים מאכן אזא פורים פון די גאנצע תורה אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. מען שרייבט אויף ברוך מרדכי לעבאוויטש שרייבט מען אין היכל הברכה הרב הצדיק. מען האט געשריבן אויפן הייליגן דברי חיים הרב הצדיק און אויפן בעל שם הקדוש הרב הצדיק. סאו ווען א קינד קוקט דאס אן הייבט ער נישט אן צו פארשטיין. איז ברוך מרדכי געווען דער זעלבער צדיק ווי דער דברי חיים? צו דער דברי חיים געווען אזא גרויסער צדיק ווי ברוך מרדכי? איטס סאטש א שעים, כ'האב ענק שוין געזאגט מען דארף מאכן א ליין אזוי ווי ס'איז געווען די תנאים די אמוראים די גאונים און די ראשונים און די אחרונים יעצט דארף מען אנהייבן צו מאכן די תלמידי בעל שם איז געווען די ערשטע די מיטלערע און די תחתונים היינט די וואס האבן געטאטשט יענעמ'ס באן תחתון ס'איז ממש א שאנדע וואס מען טוט מיט אידישקייט קומט אן א ראצער ווי ישראל האגער אן אומגעלערנטער ווילדער האגער טווערסקי מישלינג און ער רייצט אן אלע רבנים נחום ראזענבערג האט א אוממאראלישע האטליין דו חזיר דו דו ווייסט דאך יא וואס דו האסט געטוהן, דיין טאטע האט געהערט אמאל אז צוויי בחורים האבן זיך געפאטשקעט איינער מיטן צווייטן איז ער געלאפן צום סאטמאר רב ער שפארט צו די ישיבה, דער רבי האט געזאגט זיי נישט אזוי ווילד לערן זיי אויס, לערן אויס וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, אין טאהש איז אויך געווען אזוי, עס איז געווען חיים ברוך ווייס ער איז געווען דער משגיח, און ער האט געטראפן צוויי בחורים האבן זיך אונטער ווי מען גייט אראפ די סטעפס האבן זיי זיך געפאטשקעט, האט מען האט ער גענומען די צוויי בחורים און זיי געוואלט ארויסווארפן האבן זיי געזאגט אנטשולדיגט ס'האט אונז קיינער נישט געלערנט. ער האט צוזאמגערופן מענער, פרויען און קינדער האב און גוטס אין טאהש יארן צוריק, און ער האט אנגעהויבן צו לערנען די אלע מאמרי חזל, האוחז באמה, כאילו מביא מבול לעולם, און אזוי ווייטער. מ'דארף זיי לערנען. סאו ישראל האגער המצרי, דיין טאטע, האט נישט געוואוסט אז בחורים פאטשקענען, איז ער משוגע געווארן ביז די רבי האט אים געשטעלט אויפן פלאץ. אבער דו האסט דאך יא געוואוסט מ'פאטשקעט, וואס ביסטו געגאנגען מיין האטליין אומברענגען? פארוואס האסט געוואלט ראטעווען דיין טאטנ'ס טרייפענע מקווה וואס האט מכשיל געווען. צוויי און דרייסיג יאר גאנץ וויזשניץ האט אמאל געזאגט פאר א איד, א איד האט געזאגט איך רוף יענעם צו דין תורה, זאגט יענער איך וויל גיין צו אגודת ישראל, פרעגט אים ר' מאטעלע דו עסט פלייש פון אגודת ישראל, זאגט ער ניין, זאגט ער דעמאלטס זענען זיי נישט כשר פאר א בית דין אויך נישט, סאו איך וויל פארשטיין, קאמענעצקי מיט די אלע פריעריגע, און די ראזמאנס די ברידערס וואס האבן צוגעשפארט די מקווה ווייל ס'איז נישט געווען גענוג קיין געלט, די זענען געווען כשר צו זאגן אז די מקווה איז גוט? אין אומן גאם האט אריינגענומען ר' משה ניישלאס און איך האב אים געפרעגט וויאזוי האסטו געקענט געבן א הכשר, דו ביסט נישט געווען ביים בויען? האט ער געזאגט ביסט גערעכט ס'איז געווען אן עוולה, אבער ר' מאטעלע ניין נאכדעם ישראל האגער זאל אנדרייען ס'איז זיס נייע זאכן ס'איז ברור כשמש אז ישראל האגער קיינמאל נישט געטוהן קיין שייגעץ שטיק אנע דעם וואס די טאטע זאל וויסן אדער ער האט אים געשיקט ר' מאטעלע נישט געווען קיין בהמה אלע יארן איך בין געווען דארטן נאנט איך האב געוויסט וואס ער איז ער האט געוויסט ער האט יעדן לשון הרע געוויסט ער האט יעדן מיין פאשקוויל וואס איך האב געשריבן א בריוו געוויסט און ער האט יעדן האטליין געוויסט פונקטליך וואס איך זאג היינט ווייס איך נישט ווייל ער איז נישט אזוי געזונט ער איז ארויס הער איך אינמיטן טיש נעכטן ער האט פארגעסן צוריק צו קומען אין די סליחות איז אויך געווען שטיל און שנעל, אבער אמאל איז ער געווען א פאליטישן, ער איז געווען א טערעריסט, אפ טו דעיט אזוי ווי אלע. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז געווען די וואך דאנערשטאג די געוועזענע וואך האט מען געציט א גרויסן פארהאנג דארטן ביי זאלי'ס בית מדרש אויף ווילאבוט סטריט, און דארטן האט מען געזען ווידיאוס ווי מ'גראבט די טויטע, כ'פארשטיי נישט. האמער אונז נישט גע'אסר'ט ווידיאו מיט די אלע זאכן, דאס איז דאך לעבאוויטש טוט אזוי, זיי מאכן ביי ווען ס'קומט זיך דארט צאם דארטן ביי די פארברענגס מיט אנדערע זאכן און אויף דעם שרייען מיר דאך אונז אז מ'טאר נישט, סאו פארוואס האסטו יא געמעגט? יעצט נאך א זאך, אונז דארף מיר אנהייבן צו דערגיין ווער באמת גראבט, ווייל דא איז דא צוויי גראבערס, מדינת ישראל גראבט און דוד שמידל גראבט, דוד שמידל מעג ווייל ער איז אווער און אבאוו די לאו, ער מעג טון וואס ער וויל, ער האט נישט קיין תורה ווייל ער זאגט ער איז א תלמיד פון חזון איש און פון בריסקער רב, די מדינה טאר נישט ווייל זיי זענען ציונים. עס דארפן אונז וויסן אין בית שמש ווער באמת גראבט דארט יעצט, מען דארף וויסן צו דאס איז נישט לעיזער קעטענבוים'ס אינוועסטמענט, דעמאלטס טאר מען גארנישט זאגן אויך נישט, ווייל לעיזער האט אסאך געלט און ער קען ענק הארגענען אויכעט, זאלסט וויסן לעיזער איז אינוואלווד, ער מיט פערלמוטער איז אינוואלווד אין די רציחה פון שטארק, דיירעקט און אומדיירעקט, סאו. העי, יו העוו טו וואטש וואט יור דואינג, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר, עטץ מעגטס נאר אונז טאר מען נישט. יעצט איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך, סאטמאר האט זיך צוריק גענומען צו די אלע אלטע שייגעץ שטיק זענען געלאפן צו די צייטונגען זיי האבן געמיינט זיי צו העלפן, דער ניו יארק טיימס קויפט נישט זייערע גארביטש, איז דא דארטן א צייטונג שרייבער אין די ניו יארק טיימס וואס דער צייטונג שרייבער ער הייסט דזשאוסעף בערגער און ער האט געשריבן א בוק יעצט, ארץ און ער וויל מכחיש זיין סדרי בראשית אז ס'איז ביי די חרדים און די חסידים נישט דא קיין סעקשועל אביוז, מ'טוט דאס נישט קאווערן, ס'איז נישט אמת, ס'איז אלעס פיין און כשר. יעצט די אלע בלאגס האבן זיך איבער אים גענומען, וואו וואו וואו וואו וואו, זיי שרייבן מעני פיפל טינק דזשאוסעף בערגער אוו די ניו יארק טיימס איז עי דיסאנעסט ענד אינקאמפעטענט ריפארטער הו קאנטיניועסלי מינימייזעס די ראנגדואינג אוו סאטמאר ענד אדער חרדים,

חסיד רייט נאו. בקיצור, עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט אז איך גיי אנהייבן צו מאכן קלענערע שיעורים ווייל איך גיי איך האב א אפמאך מיר איך האב א קאנטראקט ס'איז שוין געמאכט אז מ'גייט ארויסקומען מיט אלעם וואס איז פארגעגאנגען מיט די מלמדים מיט די מנהלים ווייל איך וויל ס'זאל בלייבן לזכר עולם וואסערע חזירים דא איז געווען. און דער עולם מוז זיך פון דעם לערנען און די צוקונפטעדיגע דורות. אזוי ווי עטץ האטס געלייגט א חרם אויף מיר, גיי איך צוריק מסביר זיין פארוואס דאס האט געדארפט זיין. מ'האט געלייגט א חרם אויף ר' יונתן אייבשיץ האט ער ארויסגעגעבן א גאנצן ספר, און מסביר געווען איינע פון די זאכן וואס ער איז דארט מסביר, אפילו ווען איך זאל זיין אן אב בית דין שסרח, און עס קומט מיר צו גיין אין חרם, פארוואס האט מיך דער עמדין נישט גערופן? וויאזוי האט מען געלייגט א חרם שלא בפניי? ס'איז א גאנצע ספר פון ר' יונתן ווי ער פארענטפערט זיך און ער מסביר ס'אלץ געווען שקר מיט בלאף מ'האט אנגערייצט די רבנים מיט לגיונות. עניוועי, וואס איך וויל מסביר זיין דא איז איז אזוי, ס'איז דא צוויי ספרים וואס מוזן ארויסקומען ווערן, איינס איז וואס דא פארגעגאנגען מיט די חזירים מיט די מלמדים מיט ברוך מרדכי מיט די אלע חזירים מיט יעדע מקווה, אז מ'האט מאלעסטעט איינס פון צוויי קינדער. נאכדעם איז יעצט דא נאך א וויכטיגע זאך וואס דאס גיי איך זוכן יעצט איינעם א גוטן אזא קאמפעני וואס זיי פרינטן בוקס און איך מוז זיי ווייזן אלעס וואס אונז האמער איך האב צוזאמגעשטעלט אלעס איך אליינס האב מסתם טויזנט קאמפלעינטס אלעס איז פארשריבן און אונז האמער אויכעט די האל אוו שעים. און עס מוז ארויסקומען קלאר אז ס'איז נישט קיין ליגנט וואס מ'האט געזאגט, ווייל אכ ע זאגן, כ'ווייס צו ס'איז אמת, נאר מיסיס שווארץ, נחמיה'ס באבע, געווען די וואס איז געלאפן צו דעם בערגער, צו דעם צייטונג שרייבער, און עט די ענד אוו די דעי וויל זי נאך גאר ווייזן אז נישט נחמי', ס'איז סתם אלעגעישאנס, אז קיינער האט דא נישט געטאטשט קיינעם. ניין, אונז האבן זיך נישט צולאזן, דאס איז נאך א חלק פון די מלחמה, עס צו באשרייבן. אסתר המלכה האט געווינען די מלחמה, אין פרס ומדי. האט זי געזאגט פאר די סנהדרין כתבוני לדורות, האבן זיי געזאגט מען טאר נישט, מען טאר נישט צולייגן און מען טאר נישט אראפנעמען, איז ארויסגעקומען א בת קול פון הימל און ער האט געזאגט פארשרייב עס, קיינמאל נישט פארשטאנען וואס איז געווען די וויכטיגקייט עס צו פארשרייבן, פארשרייב עס יא, פארשרייב עס נישט, וויאזוי ס'איז געווען די מעשה. אין דעם פארשרייבן ליגט די גאנצע שליסל פון די מלחמה, פארוואס? ווייל צען יאר ארום און הונדערט יאר ארום קען זיך מאכן די זעלבע זאך נאכאמאל, אז ס'איז שוין פארשריבן און מען ווייסט וויאזוי מען האט עס באקעמפט, און מען ווייסט וואסערע א דזשיפסיס ציגאנער די מלמדים זענען געווען מיט די רבנים איז עס מוראדיג וויכטיג זייט אונז האבן אנגעהויבן עקספאוזן מלמדים מיט רבנים וואס דאס איז מיין ספעשעלטי ארויסצוברענגען וואסערע חזירים די רבנים זענען איז געווארן ממש א וועלטס מאוומענט ס'איז דא יעצט אין טשעכן איז דא א רב דער הויפט רב פון די מדינה איז אריינגעשטעלט פֿיר און זיבעציק יאר אלט ער האט געגעבן גיור פאר א זיבן און צוואַנציק יעריגע גויטע און זי געווארן א גיורת, און ער האט איר געבעטן אז זאל שלאפן מיט אים, און זי געלאפן פארציילן פאר די ראבינאט, איך האב געמיינט איך ווער א איד ווייל עטס זענטס הייליג, דערווייל עטס זענטס ארגער ווי דער גלח, דער גלח טוט עס שוין היינט נישט, האט עס נאר אמאל געטון, און מ'האט אים ארויסגעווארפן, די טשעכישע רעגירונג האט אים ארויסגעווארפן, יעצט זאגט ער ער וויל צוריק, אזא חזר'יי, דאס האט נאר א טייטל רב, דאס איז כלומר אזוי ווי רש"י זאגט, אתו עמו כלומר אליו, א רב, א חזר, א נואף, א געלט גנב'נער, דעטס אלל דעי אר. איז אנבעליוועבל. און איך האלט אז די רבנים זענען גערעכט געווען, זיי האבן דאס אלעס געזען, זיי האבן געוואוסט אז אין איד און אין בלאט און אין צייטונג שטייט נישט די אלע נייעס, האבן זיי געוואוסט טאמער וועט דער עולם האבן סמארט פאונס מיט די אלע זאכן איז עס א חורבן, נאר דער אמת איז איך האלט אז די רבנים דארפן זיך נישט שעמען, ס'איז כמעט היינט נישט דא א רב וואס איז ריין פון זנות.

דעם זומער זענען געפארן פֿינף און צוואַנציק אינגעלייט אין די מאונטענס אן א ספר תורה, און מ'האט זיך דארט געלאזט וואויל גיין אין סווימינג פול אין שבת, און דער התמים מתמם עם תמימים דער רב דא אין ווילימסבורג ווייסט נישט וואס ס'טוט זיך מיט זיך, פאלט אלעס אויף מיין קאזין דער דיין ראזענבערג, סרולי ראזענבערג, ס'איז והוא לא היה בתוך העדה, ס'איז נישט דער אברהם ברוך ראזענבערג דער גנב, ס'איז סרולי ראזענבערג, ס'איז א וואוילער. נאר זיי לאכן פון אים, ער האט נישט קיין פאווער ווייל ער הייסט נישט האגער. שוין און אזא פנים טראגן מיר אונז ליידער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. די רבנים האבן געמיינט זיי וועלן אלץ קומען מיט זייערע לגיונות און מ'וועט זיי אייביג גלייבן. ס'איז געווען א מענטש ער האט געשריגן וואלף וואלף יעדעס מאל ווען מ'איז געפארן רייטן. איינמאל האט דער עולם געוואוסט ער איז א ליגנער און די וואלף האט אים אויפגעגעסן. יעצט איז דא אין אנטווערפן איז דא צוויי קהילות מחזיקי הדת און שומרי הדת ביידע דארפן פאררעכטן די מקווה ווייל זיי האבן אייזערנע צינורות באט כ'גיי יעצט נישט אריין אין דעם. געווען א איד האט אמאל פארלוירן א דין תורה, האט ער דאך געוואוסט וואסערע בלאפערס די גאנצע מחזיקי הדת זענען, איז במילא האט ער מכבד געווען דעם רב פון שומרי הדת אז ער זאל זיין מסדר קידושין ביי די חופה, געגאנגען אין די קהילה און זיי האבן געסטראשעט אז טאמער וועסטו קעיטערן די חתונה גיימער אונז אראפ נעמען דעם הכשר, דער איד איז א סאטמארע איד א וואוילער איד, ער האט איבערגענומען פרוכטער'ס בוטשער יארן צוריק, בקיצור. דער איד מישט זיך נישט אין פאליטיק, און כ'מיין אז די קינדער זענען שוין היינט די פירערס דערפון, און זיי האבן אפן געזאגט פאר מחזיקי הדת, אונז לאך מיר פון דיר, קענסט אראפנעמען דעם הכשר, אונז גיימיר מאכן א נייעם בית דין, כ'האב דאס געשריגן אלע יארן, וואס האט עטס מחזיקי הדת, אן אלטער בית דין פון פופציג זעכציג יאר, כ'וויל ענק זאגן, די ראבינאט און. אנטווערפן האט נישט געטויגט קיינמאל. איך האב געהערט א מעשה פון פאפא רב, איך אליין האב עס געהערט פון אים, און נאך אנדערע פופצן יונגעלייט, ער האט פארגעלערנט דארטן אין קעמפ, האט ער דערציילט א מעשה, אז ס'איז געווען א מעשה, ער איז געקומען אויף אנטווערפן, ער האט בודק געווען די מקווה, און ער האט געזען אז די מקווה איז פסול דאורייתא מיט אלע פיטשעווקעס, נאך די קריג איז פאפא רב געלאנדעט אין אנטווערפן. עס איז געשעהן א מעשה האט ער געפרעגט ווער איז דער משגיח האט מען געזאגט דער ראבינאט פון בריסל איז ער געפארן צו דער ראבינאט פון בריסל א וועג פון צוויי שעה און ער האט זיי געוואלט איבערווייזן די מקווה פסול האבן זיי אים געזאגט דו קליינער שטינקער דו גייסט ארויס פון דא קיינער פרעגט דיך נישט איז פאפא רב געוען פארלוירן ער האט נישט געוויסט וואס צו טוהן מען דארף זיך דאך טובל'ען אין א כשר'ע מקווה. געוען פאפא רב. און ער האט געבעטן אפאר פרויען, צודעם איז געווען רבקה מענצער מיט נאך אפאר זייער ערליכע פרויען, און דער רבי יצחק מענצער זכרונו לברכה איז געווען זייער אדוק צום פאפא רב ווייל ער איז געווען א בעלזער חסיד, און בקיצור מען האט צוזאם געשטעלט צען פרויען וואס זענען געגאנגען אריין אין ים און זיי האבן געהאלטן א ליילעך כדי ס'זאל זיין צניעות, און פאפא רעבעצן האט זיך דארט גע'טובל'ט. ווען דער ראבינאט פון בריסל איז דאס געוואויר געווארן האבן זיי אים געשיקט א מעסעדזש אז פונקט ווי זיי שעכטן בהמות קענען זיי שעכטן פאפא רב אויך, און זיי האבן אים געשיקט מיט א גרויסן מעסער צו ווייזן וויאזוי ס'וועט אויסזען די שחיטה, און פאפא רב האט זיך אויפגעהויבן און ער איז אנטלאפן אינמיטן נאכט, ער האט איבערגעלאזט א ישיבה דארט אלעס, מורא געהאט. דאס איז געווען די אמאליגע רבנים, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, די גענגסטערס די רבנים זענען דעמאלטס אויך געווען גענגסטערס, נאר עס איז נישט געווען אזויפיל אינטערנעט מיט סמארטפאונס מען זאל עס קענען ווי מען זאגט מפרסם זיין. אזוי האט פאפא רב געלאנדעט אין אמעריקע, שטעל דיר פאר. עניוועי, האבן זיי געזאגט פאר די רבנים אונז ברויך מען נישט מער ענקער הכשר, קענסט עס האלטן, מיר מאכן אן אייגענעם בית דין מיט אן אייגענעם הכשר, נישט מחי' פון ענק צו ליידן. נו. למעשה איז טאקע אזוי געווען, די בית דין האט נישט אראפגענומען דעם הכשר, און יעצט זעען די רבנים זיי האבן עקזאוסטעד אלע כוחות, און נאכדעם וואס זיי האבן עקזאוסטעד אלע כוחות זענען זיי געבליבן אויסגעשפילט אין אלע פראנטן, און בעיסיקלי האט מען זיי אראפגעברענגט, דאס ווארט רב א שמוץ ים. צדיק, די זאכן ארבעטן שוין נישט, אונז האמיר שוין דעם איצעלע פומפן אויכעט מסדר געווען, קיינער גייט נישט צו די שבת'ן צו קיין דין תורה'ס, מען עסט אויף זיין הכשר נישט ווייל מען טראסט אים, ווייל דער עולם וויל, עבדא בהפקירא ניחא ליה. ווען איצעלע זאל זאגן איך געב א הכשר אויף חזיר כאטשיג שטייט אין די תורה ואת החזיר לא תאכל, יעדער וועט עס עסן, כ'האב דאך מיך אויף וועם צו פארלאזן. דאס איז נישט די פראבלעם. סאו אזוי צוביסלעך וועלן אונז אראפברענגען אלע רבנים און וועלן מיר זיי אלע ווייזן אז זיי זענען דר'ערדליגערס און מ'האט נישט קיין מורא פאר זיי און פארטיג. למעשה דער רבונו של עולם פארלירט, פארוואס? ווייל אז די רבנים זענען חזירים, נישט נאר זיי שלאגן זיך אז די פעדאפיילס זאלן קענען ווי מ'זאגט עקזיסטירן, די רבנים זענען חזירים גייט כלל ישראל ווערן חלילה חזירים. דאס איז א. ביג ביג פראבלעם, ס'איז אנבעליוועבל ווי גרויס די פראבלעם איז, נאר דער עולם כאפט זיך נאכנישט, אבער מ'עט זיך נאכאמאל כאפן, נאכאמאל זאגן ס'איז געווען א איד, נחום ראזנבערג האט געווארנט אז די רבנים פארפירן כלל ישראל, און אז אונז זאל מיר נישט אנהייבן צו פראטעקטן אונזערע קינדער, און נישט זיך פארלאזן אויף די רבנים, זעמיר אין ערגעץ נישט. יעצט וויל איך ענק זאגן וועגן דעם בוק וואס ס'גייט ארויסקומען, צו ס'איז יא דא משמרת הצניעות צו נישט, די מיסיס וועבערמאן די באבע וויל לייקענען, אונז האמיר אריבער געגעבן זייער זייער א לאנגע ליסטע ווער ס'איז אלץ משמרת הצניעות. די גאווערמענט ווייסט. דאסקאלאוויטש דעם טאג וואס מ'האט אים איינגעזעצט האט ער מיר געברענגט א טשעק א קאפי פון זעכצן הונדערט און זיבעצן הונדערט דאללער וואס ער האט געמוזט געבן פאר משמרת הצניעות. זיי ווייסן די נאן פראפיטס אויכעט, זיי ווייסן אלעס. ס'עט נאר נעמען צייט ביז מ'עט מאכן פאנדס און די עף בי איי עט וועלן אינוועסטיגעיטן וואס דא איז פארגעגאנגען. באט דאונט דינאי איט. ס'איז דא איינער הערשל קלאר, ער האט יעצט אונטערגעשריבן אויך, אה מ'האט געמאכט דא די ווידיא האט ער אונטערגעשריבן קעגן די ווידיא, שרייבט ער זיך אונטער משמרת הצניעות. שניצלער, דער וואס האט געגאסן די בליטש, זיין טאטע האט אין בית מדרש האב איך געזען עטליכע מאל ווי ער באקסט מענטשן, זיי האבן נישט געוואלט באצאלן די געלט. און נאכדעם איז געווען א טאן משמרת הצניעות, משה דוד נידערמאן משמרת הצניעות, בעריש פרייליך איז געווען משמרת הצניעות, דוב הייקינד האט צוגעקוקט פארוואס ס'האט נישט נחום ראזנבערג א רעכט צו האבן א האטליין, האבן זיי געזאגט ווער משמרת הצניעות ווי דאנט וואנט טא טאלערעיט פלוצלינג איז שוין נישט געווען קיין משמרת הצניעות, קיין זארג דיך נישט, ווען די פעדערל גאווערמענט וועט וועלן וויסן ווי מ'האט דעפאזיטעד די אלע טשעקס גייט עס ארויסקומען, ס'איז נישט ס'וועט נישט נעמען לאנג, ווייל ס'איז דא צעבראכענע וויקטימס וואס זיי האלטן מיין רעדן, ס'איז דא א אינגערמאן האט מיר געוויזן וואס זיי האבן ביי אים ארויסגעשלעפט צען אלפים. זאגט ער כ'האב נישט געקענט גארנישט טון ווייל כ'האב טאקע געפאטשקעט איינעם אין מקווה, און פארשטייסט וואס דא איז פארגעגאנגען, סאו ער האט געוויסט ער האט נישט קיין מורא ווייל יענער האט מער מורא. סאו וועבערמאן, איך ווייס נישט וואס איר ווילט איבערווייזן, איז יא דא משמרת הצניעות צו נישט, די שאלה איז נאר צו דיין זון האט געטאטשט אלס משמרת הצניעות צו נישט אלס משמרת הצניעות, אבער געטאטשט און אנגע'חזר'ט האט ער אסאך א סאך מיידלעך. און יעצט וויל שוין הערשל קלאר זאגן ס'איז נישט דא קיין משמרת הצניעות, סיי ס'איז נישט דא, דו ביסט דאך געגאנגען און דו האסט געסטראשעט דעמאלטס, דו מיט משה דוד'ן האט געסטראשעט דעמאלטס דעם שטיינער סטודיאו אז טאמער ער געט נישט צוויי אהאלב מיליאן דאלער וועלן די רבנים אונטערברענען דעם סטודיאו, האט ער געזאגט ליסן איך האב גענוג געלט זיך צו שלאגן מיט ענק, איך גיי אין מלחמה. פלוצלינג האט מען זיך אפגעלאזט פון אים. ביי די גרעטש בילדינג איז געגאנגען דער הערשל קלאר, צוזאמגענומען אפאר בחורים, האט אנגעהויבן צו שרייען, ער איז געגאנגען אין די גרעטש בילדינג, האט געגעבן אפאר טויזנט דאלער, לאז שוין אפ! ס'איז נישט דא משמרת הצניעות, ס'איז ארגער ווי ביי סטאלינ'ס צייט. אז היינט איז נישט דא, אבער ס'איז געווען, און מ'דארף זיי אלע אהערנעמען פאר דעם. און חוץ פון דעם, מיסיס וועבערמאן. צו מיסיס שווארץ, דאס גייט אייך נישט העלפן צו ס'איז יא געווען משמרת, צו ס'איז נישט געווען דיין אייניקל, נחמיה האט גע'חזר'ט מיט מיידלעך, און מיט ווייבלעך אויך, און אוודאי מיט גרושות מעג מען דאך שוין זיכער, איא וואר? שעים אן יו! שעים אן די האול פעמילי! יעצט, ס'איז דא איינער פון די מייזעלס, ער איז א גרויסער מוהל הער איך, זיין זון האט געדזשוינט צהל, פרעגט מען אים דער סאטמאר רב האט דאך נישט געהאלטן דערפון, און דיין זיידע אויך נישט, און זיי מיינען דער בירך משה. האט ער געזאגט ליסן איטס טשעינדזשינג טיימס. נאכדעם האט ער איין זון וואס ער איז נעבעך א וויקטעם פון איינעם וואס מען האט אים געפאטשקעט. יעצט אזוי, דער וואס האט אים געפאטשקעט, דער שווארץ דער בדחן, הער איך ער גייט ווייטער ארום אויף חתונות. איי וויאזוי? הער איך זאגן ער האט באצאלט א גוטע אפותיקי און דער בחור האט מיך אנגעקאלט גראדע אז ער האט אנגעהויבן צו גיין אין קאלעדזש זיך צו לערנען סייקייעטרי, סייקאלאדזשי. סאו, עטס ווילטס לעבן אזא לייפסטייל? נאו פראבלעם. אז שווארץ קען ווייטער גיין בדחנ'ען איטס גוד פאר יו, נאר די שאלה איז פארוואס האט איין זון האט מען אים געפאטשקעט און דער צווייטער זון איז געווארן א צהל'ניק, קען זיין דער צהל'ניק איז אויך געווען א געפאטשקעטער, און איך וויל ענק פרעגן, אזוי ברענגען אויף די רעבישע קינדער די הייזער, וויאזוי זאלן די באלעבאטים אויפברענגען די הייזער? יעצט זיי שרייבן א מופת אז מענדעלע האט א זון א גרוש און דארט איז דא נאך אן אייניקל ביי רבי אהרן אויכעט א גרוש צו א גרושה און רבי אהרן מיט סאשען האבן זיך אונטערגענומען זיי גייען זאגן פרק שירה פערציג טאג און צו די פערציג טאג זענען זיי ביידע געווארן געהאלפן יעצט קודם כל אזא מעשה טארט עטץ נישט מפרסם זיין ווייל דער עולם געט דיך גרויס קוויטל געלט אויב פרק שירה פערציג טאג איז די סעלושען דארף מען דאך דיך נישט האבן סאו אהן זיי נישט מפרסם אזאלכע מעשות און צווייטענס וויל איך דיר זאגן צוויי זאכן. נאמבער וואן, זאלסטו קודם שיקן דעם בחור פאר העלפ, און דעם אנדערן, איך ווייס נישט איז עס א יונגל צו א מיידל, ביידע זאלן גיין פאר העלפ, ווייל אז זיי זענען אויפגעוואקסן אין מענדל'ס געגנווארג אדער אין דיין געגנווארג, איז קען זיין זיי זענען אויך געזעסן אויף דיין לעפ, קען זיין, אזוי ווי דעם באבובער שניר איז געזעסן אויף דיין לעפ, די אנדערע מייזעלס, און נאכדעם וויל איך דיר זאגן, ווען דו וועסט שוין שיקן פאר העלפ. זאלסטו נישט אריינפירן א אידישע טאכטער וואס האט נישט קיין פראבלעם, ווייל טאמער איז זי א געראטענע אידישע טאכטער העט זי נאר האבן דאס גיהנום, ווייל קיינער גט זיך נישט אפאר וואכן נאך די חתונה, בפרט נאך פון מענדל'ס שטוב, וואו זיי זאגן קלאר אז דער וואס איז א חזיר קוקט ער נישט צו ס'איז אייגענע קינדער צו פרעמדע, עז לאנג עז איטס מיעט הי ענדזשויס איט. סאו שיק זיי קודם פאר העלפ און פיר נישט אריין, מען פרייט זיך צוויי מיידלעך און ווערן שנירן, הע הע הע, ליסן, ס'איז אפשר דא אביסל געלט, אבער ס'מיינט נישט אז ס'דא א העפי לייף. ווי האט יענער געזאגט? געזאגט וואס ווילסטו נישט יענעם שידוך? ס'איז דאך א שמאלץ גראבונג. זאגט ער יא כ'האב מורא ווען די שמאלץ וועט זיך אויסלאזן וועט עס בלייבן א גראבונג. וואטש וואס עטס טוט. מיינטס נישט ס'איז אזא גרויסע זכי' צו נעמען א גרוש איף יו דאונט קנאו די היסטערי. ניין די מיידלעך זענען געווען קראנק אונז קען מיר די אלע זאכן. נאר מענדעלע חזיר אמסטערדאם רב קודם וויל איך דיר זאגן זאלסט שנעל פארן אויף אמסטערדאם ווייל דא איז שוין א קאמפעטישן. וועסט דיך טרעפן דארט אינאיינעם מיט לעזער בערלאנד ביי די זונות. און צווייטנס וויל איך דיר זאגן ליסן אז עטס קומט פון אזא שטוב וואו עטס קענט אפחזר'ן תלמידים על לא דבר, דאזענט מין אז דו האסט נישט גע'חזר'ט דיינע אייגענע קינדער. און איך וויל נאך א זאך זאגן, כ'האב גערעדט פריער וועגן דעם קליין, כ'האב געהערט זאגן יעצט אז עטליכע בעלי מכשירים האבן איבערגעלאזט, איינער ווייס איך האט אים איבערגעלאזט און איך האב אים געפרעגט דעמאלטס פארוואס, ער הייסט שטיינמעץ, האט ער געזאגט וואס הייסט פארוואס, ער האט מיך נישט געפאלגט. ער האט גענומען זאכן וואס איך האב נישט געהאלטן אז מען מעג טון, און ער האט געטון, ער האט פליישיג עובר, ער האט אלעס געטון, ער האט דאך נישט קיין תורה, ער האלט דאך נאך פאר קבלת התורה, א שול האט ער שוין געבויט, יעצט האט ער נאך געבן א תורה, וועט ער נאכדעם אנהייבן תשובה צו טון, ער וועט זיין אלע עבירות פאר מתן תורה, כפנים האט מיר יעצט געזאגט איינער, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, איך נעם זיבן אהאלב דיסקלעימערס, אז צוויי אדער דריי רבנים המכשירים האבן אים יעצט איבערגעלאזט ווייל מען האט אים געכאפט מיט זאכן וואס ער טויג נישט. אוודאי אז ער מוז גיין אין קאמפעטישן מיט גרויסע האולסעילערס מוז ער געבן אביסל טרייפות. טא ער איז באגלייבט, פארוואס זאל ער, ער איז ישראל האגער'ס פרענד, און ישראל האגער טרייט אים יעצט צוריק צו שטעלן אין ביזנעס, נא וועי ישראל האגער, ער וועט דיך אראפברענגען, ער וועט דיין טאטן אראפברענגען, דו האסט דיין טאטן אראפגעברענגט, דיין טאטנ'ס פסל'ע מקווה האט אים אראפגעברענגט, ס'ארבעט שוין היינט אביסל אנדערש, דער עולם איז ווערי בראד מיינדעד. ס'וועט קומען א צייט ווען דער גאנצער איד און דער בלאט און דער צייטונג וועט אונטערגיין אויכעט, ווייל היינט האט מען אלעס אין א ספליט סעקאנד, האט מען עס אויף די טמא'נע כלי ווי עטס רופטס עס. די כלי איז נישט טמא, עטס זענטס טמא, די רבנים זענען טמא, אדער ווער ס'קוקט דערויף ווי מ'טאר נישט איז טמא. נישט קיין טמא'נע כלי, ס'איז א כלי. יעצט איז געווען א צעטל אז מען דארף מאכן פאר די שוכני עפר מען זאל זעהן, און ער ברענגט צו דארטן פונעם ספר יד המלך אז די נפטרים זענען מתפלל טאמער מען האלט זייער בית החיים גוט, כ'וויל נאכאמאל קלאר מאכן פארן עולם, די אלע זאכן איז אמת, די אלע זאכן איז הייליג, נאר ליידער ליידער האב איך אליין געזעהן אז דוד שמידל גראבט אויף די טויטע, סאו בעסיקלי ס'איז נישט דא קיין שום פראטעקשן, און אונז קען מיר זיך אויף די שוכני עפר נישט פארלאזן. ווייל אונז האמיר געגעבן געלט מען זאל זיי אויפגראבן און ממילא זאל מען זייער וואטשן וואס מען טוט, אויך עס קומט יעצט שמיטה, כ'האב געזאגט יעדער האט א גוטן חבר זאל ער אים געבן צו שטייער די הוצאות פון שמיטה וויפיל סקאסט אים מער, און די אלע אנדערע זאכן מען פארקויפט לאנד איז א דזשאוק די אלע זאכן, ס'איז לאנד וואס מען האט עניוועי קיינמאל נישט איינגעזייט דארטן, כ'האב געוואלט פרעגן. איך האב צוויי חלקות אין צפת, כ'האב געוואלט וויסן אזוי ווי איך זיי דארט נישט אן אין שמיטה, אפשר איז דאס אויכעט מקיים געווען מיט די שמיטה, ניין? לצים וואס זיי זענען. מען זאל העלפן פאר א אינגערמאן וואס ער וואוינט דארט און ער פלאגט זיך אויף שמיטה. יעצט האב איך געוואלט נאר ענדיגן מיט צוויי קלייניקייטן, קודם כל דער עולם ווייסט דאך אז מען גייט אין שול, איך וויל ענק בעטן א טובה, וויפיל עטץ דאווענטס און וויפיל עטץ זאגטס יוצר איז נישט מיינע ביזנעס, הגם ס'איז זייער וויכטיג, מען זאל זאגן יוצר, די אלע וויזשניצע רעבעס האבן געלעבט פערציג, פופציג און ממש אונטער זעכציג יאר. אמאל האבן זיי זיך מזכיר געווען פארן בעלז רב, האט זיי דער בעלז רב געזאגט אז איך זאג ענק צו אריכות ימים אז עטס זאלטס טון דריי זאכן, איינס איז מען טאר נישט האבן קיין גיט, א גיט הייסט מען מאכט א פארעם, דער אמת איז כ'האב עס געטראפן שפעטער שטייט אין ספר חסידים אז מען זאל נישט האבן בעלי חיים ווייל קודם מוז מען אים געבן צו עסן צו כדומה, צער בעלי חיים איז דאורייתא, איך געדענק איך בין געווען אמאל אין פאפא מיידל קעמפ האט מען געברענגט דארטן אפאר בעלי חיים, האב איך געמאכט קולי קולות, כ'האב געזאגט עטס זענטס משוגע בעלי חיים ווער הייבט אן מיט די זאכן, האבן זיי זיך אויסגעלאכט, און ליידער ליידער דעמאלטס זומער איז דערטראנקען געווארן א ניינצן יעריג מיידל אין קעמפ, און ממש מען האט נישט געקענט וויסן פארוואס, און דער וואס האט עס געברענגט אויכן האב איך געהאט עפעס מיט א קינד ס'איז אים גראד געשטארבן, מען טאר נישט טשעפען מיט בעלי חיים ווייל צער בעלי חיים איז דאורייתא, און וויבאלד ס'קען נישט זאגן גארנישט שטראפט דער אייבערשטער, עניוועי. דאס איז איין זאך, זיי זאלן נישט האבן קיין גוט וויזשניץ איז געווען דארטן א פארמינג לענד, האבן די רעבעס געהאט ווייסט א גארטן מיט בהמות בעלי חי, אויסער דעם זיי האבן געהאט עיר ואם טוב, מען פלעגט רב סרולטשי ווייזן אויף אלע בהמות די חסידים, זיי האבן געהאט אזאלכע מיני בהמות אויכעט, באט עניוועי, נאכדעם. אז מען זאל זיי נישט רופן רעבע נאר רב, אזוי ווי אין בעלז מען האט גערופן רב, און די דריטע זאך איז געווען אז זאלן זאגן יוצר, איז האט רב סרולטשי געזאגט אז דער זיין טאטע דער אמרי ברוך האט געלעבט עפעס עטליכע און פערציג יאר, רב סרולטשי האט געזאגט ער נעמט זיך אונטער אזוי, נישט צו האבן א גוט נעמט ער זיך אונטער, סוף איז ער עניוועי אנטלאפן אויף גרויסווארדיין, דארט איז נישט געווען קיין ארץ מרעה דארט. עס איז געווען מערער א שטאט. און די צווייטע זאך איז אויף רופן רעבע מיט רב קען ער נישט זיין באלעבאס אויף די חסידים וואס זיי ווילן קענען זיי טוהן. און די דריטע זאך איז וועגן זאגן יוצר האט ער געזאגט דאס נעמט ער זיך אונטער איז אין וויזשניץ פלעגט מען זאגן אלע יוצר כ'געדענק אמאל איז דער אמרי חיים געווען שוואך ס'איז געווען א ראש השנה געדענק איך אז צוויי טאג נאך ראש השנה האט ער מיך גערופן און ער האט געזאגט ברענג מיר א ראש השנה'דיג מחזור און נעם דיך זאגן מיט מיר יוצר און ער האט אפגעזאגט אלע יוצר עס איז געוויס דאס איז מסוגל צו אריכות ימים. סאו, איך וויל ענק זאגן, אויסער דעם איז דא פון מהרי"ל דא, ער האט משנה געווען עפעס א קהילה, וואס זיי האבן זיך נוהג געווען צו זאגן די יוצרות, ער האט געזאגט מען זאגט נישט, און מ'האט אים געבעטן ער זאל נישט משנה זיין, אפאר טעג נאך יום כיפור איז אים געשטארבן זיין טאכטער, א שיינע יונגע מיידל, האט ער עס תולה געווען ווייל ער האט געטוישט מנהגן של ישראל. סאו צו זאגן יוצר איז א מורא'דיגע מנהג, כ'האב געזעהן פון איינע פון די ראשונים ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך אז. ער איז געווען נאך א שריפה אין א אין א קהילה, און ס'איז איבער געבליבן נאר העלפט פון די מחזורים, די אויבערשטע העלפט איז געווארן אביסל פארברענט, און ס'איז איבער געבליבן נאר די אונטערשטע העלפט, ס'האט אדער געפעלט אסאך שורות, האט מען געזאגט אין די פארברענטע מחזורים האלבעטע יוצרות, מ'זאל נישט משנה זיין ממנהג המקום. למעשה איך וויל ענק זאגן, היינט איז נשתנו העיתים, איך בין מסכים אז יעדער אינגערמאן זאל נאר דאווענען די מינימום, און אויכעט נאר די גרויסע אותיות, נאר איין זאך, ווען מען זאגט די קליינע אותיות זאלט עטס חלילה נישט שמועסן אין א בית מדרש, ווייל עטס ברעכטס אונטער אייערע קינדער, עטס ברעכטס אונטער די סליחה מחילה וכפרה וואס דער אייבערשטער וויל אונז געבן, האטס דרך ארץ פארן אייבערשטנ'ס הויף, און נעמטס מיט די קינדער און זיי זאלן זאגן די ביסל גרויסע יוצרות, און די ס'איבריגע זיצט

א פאנדזשעלא, א טיכל, מיט אלעס וואס ער זאגט זי ברויך. דער אתרוג גייט נאכן יום טוב גייט ער אוועק אין גארביטש אדער מען מאכט דערפון איינגעזאט. יוצא צו זיין די מצוה קען איך צוגיין צו א איד וואס ער האט געלט און ער האט געגעבן צוויי טויזנט דאלער פאר אן אתרוג זאג איך אים אנטשולדיגט געטס מיר א מתנה על מנת להחזיר בין איך פונקט אזוי יוצא. טאמער דו'סט נישט קויפן פאר דיין ווייב וואס זי דארף האבן וועסטו נישט האבן קיין שמחת יום טוב. דאס זאלסטו מאכן זיכער אז דו טוסט. גיי אהיים פרעג ליידי. וואס קען איך פאר דיר קויפן? אדער בעסער געזאגט, וואס דארפסטו האבן? גיי קויף דיר אליינס און איך וועל דיר געבן דאס געלט. איך ווייס, די אלע וואס זיי הערן מיך אויס, זיי זענען וואוילע קינדער, מ'האט זיי נאר נישט געלערנט. זיי האבן געהאט אומגעצאכטענע מלמדים. זיי האבן געהאט מלמדים וואס זענען געווען וויקטימס פון היטלער געליטענע. און ממילא זענען זיי ליידער אויף א שלעכטן מצב. און איך וויל ענק זאגן, די ערשטע זאך זאל זיין דיין ווייב און דיינע קינדער. דער רבי קומען נאכדעם. פארוואס? ווייל ווען דיר וועט וויי טון דער בויך וועט דער רבי זיך אויך נישט קראצן. סאו דאונט קעיר צו אים טוט וויי דער בויך צו נישט. כ'געדענק פנחס ניימאן אמאל כ'האב געמאכט די מקווה אין בארא פארק אז אין וויזשניץ דארט אין וואלחאוויץ האב איך געזעהן ער האט אויסגערעכנט א ליסט ער מוז געבן פאר דעם רעבינ'ס אייניקל מיט דעם רעבינ'ס אייניקל מיט יענעם רעבינ'ס אייניקל קמחא דפסחא זאג איך אים דו משוגענער די די אלע האבן מער ווי דו היינט האט ער מסתם מער פון זיי פארקויפט א בילדינג פאר הונדערט פערציג הונדערט פופציג מיליאן דאלער ס'איז דא אפילו שותפים דערויף, אבער ער האט מסתם מער פון זיי. אבער למעשה דעמאלטס האבן זיי געהאט מער פון אים. דו רעדסט פון רבי'שע קינדער וואס האבן מיליאנען. סאו דאונט בי סטופיד, דאונט בי פולד ביי דעם. ער הייסט האגער, דאזענט מין עניטינג. גיב פאר דיין ווייב, גיב פאר דיינע קינדער, לאז די טייטלבוימס און האגער, זיי האבן אסאך מער ווי ער. יעצט כ'וויל אויך זאגן א וויכטיגע זאך, ס'קאלט מיך אן איינער, איך האב ארויפגעלייגט אז ס'איז דא א מלמד, אין מאשאלו וואס דער מלמד האט גערופן א קינד א מיעס ווארט, ער האט אים געזאגט דו שמאק, איז וויל איך ענק זאגן, האט זיך אנגעהויבן יעצט א גאנצע מדובר אין די אחרונים צו שמאק איז א מיעס ווארט צו ס'איז נישט קיין מיעס ווארט, צו דער רבי האט טאקע געטון אזא גרויס עוולה ווייל מ'וויל אים נישט ארויסווארפן, ער הייסט טאבאק, קיצער מ'האט שוין. א סייקאלעדזשיסט האט מיך שוין אנגעקאלט אז ער האט גערעדט מיט אים ער האט זיך אינטערגענומען אז ער איז אביסל ענגער ווי מען זאגט אנעדזשאסטעט און ער וועט רעדן מיט אים און ער וועט אים מסביר זיין וואס מען מעג זאגן און וואס מען טאר נישט זאג איך זייער פיין אבער קיין מלמד קען דען נישט בלייבן. ס'איז אינטערעסאנט, די פעדאפיילס האבן אזאלעכע וועגן, פאר יעדע זאך איז דא א סעלושען, איינער רעדט ניבול פה. מען גייט גראד צו א סייקאלעדזשיסט און ער גייט מיך קאלן, איך וויל דאך פרעגן סייקאלעדזשיסט וועם זאל איך קאלן, איך האב דאך אויך גערעדט ניבול פה אויף דעם האט מען דאך געלייגט מיך אין חרם, נו וואר, נו וועם זאל איך קאלן, אפשר קען איך אויכעט קאנפעסן זאגן העי כ'וועל מער נישט רעדן אזאלכע מיעסע זאכן, איך מיין צו זאגן כ'זאל נישט אויסזאגן וואס די מלמדים האבן געטוהן מיט די קינדער, און וואס די חזירים האבן געטון אין די מקווה, אפשר קען איך אויכעט באקומען אימיוניטי. איך וויל דיר זאגן עפעס, דו זאלסט מיך מער נישט קאלן, וועל איך דיך איבערגעבן פאר די פאליס. איך זאג דיר צו, דו הערעסט מיך און איך וועל עס איבערגעבן פאר די פאליס מיטן גאנצן קאנווערסעישן. איך בין נישט אינטערעסירט אז ער איז געלאפן צו א סייקאלעדזשיסט. דאס איז דאך אונזער סיסטעם, מען איז מזנה מיט קינדער און מען לויפט צו א סייקאלעדזשיסט, און דערנאך זאגט מען דער סייקאלעדזשיסט נעמט זיך אונטער אז ס'וועט זיין גוט. אונז האבן שוין געהאט צענליגע אזאלכע פעלער. און דעי סטראק עגעין. און נאו וויל איך דיך זאגן נאך א זאך. צו שמאק איז א מיעס ווארט צו נישט איז אירעלעווענט. איך וויל דיר זאגן פון וואס קומט שמאק. שמאק איז א דייטשע ווארט. ווען א זונה וויל נאכלויפן איינעם שרייט זי עם נאך אה דו שמעקסט גוט. פון דעם איז געווארן דאס ווארט שמאק. אבער איך וויל דיר עפעס מסביר זיין. צו ס'איז א מיעס ווארט צו נישט איז אירעלעווענט. אז דו לעיבלסט א קינד אפילו דו לעיבלסט עם קמץ גומל גא איז ער פאראומגליקט אויף אייביג. איך וויל ענק לאזן הערן א וואך צוויי ארום. א ריקארדעד מעסעדזש, יעצט וויל איך נישט ווייל ס'איז צו ווייניג די צייט און ס'איז פריים טיים. ס'איז דא א בחור'ל וואס איז געווען אלט ניין יאר, דער מלמד איז געווען אין וויזשניץ, ער איז געווען סיי די אידישע מלמד פאר איין כיתה און סיי די ענגלישע פאר א צווייטע כיתה, האט ער אמאל גערופן א בחור, ס'איז אים בייגעפאלן, ווייסט ער איז געווען גוט אנגע ווי מען זאגט בגילופין, האט ער גערופן א בחור, למשל איך געב א משל ער הייסט ראזענבערג, האט ער אים גערופן ראזענדרעק. ס'קינד איז ארויס פון חדר וויינען, האט ער זיך באהאלטן אין טוילעט ביז זעקסע ווען מ'איז אהיים געקומען. ער איז אהיים געקומען האט ער שוין נישט געקענט קומען אויפן באס ווייל ווען ער איז אראפ די סטעפס האט יעדער געשריגן ראזענדרעק! שוין איז ער אהיים צופיס, פרעגט אים זיין מאמע פארוואס קומסטו אהיים צופיס איך האב דאך דיך געבעטן זאלסט נישט קומען נאר מיטן באס, האט ער געזאגט א תירוץ כ'האב פארשפעטיגט, כ'ווייס כ'בין געווען אין בית הכסא ס'האט אנגעהאלטן אפאר טעג, האט אים די מאמע געזאגט זאג מיר פארוואס דו קומסט אהיים אליינס אנעם באס, זאגט ער, מאמע איך גיי שוין נישט א וואך אין חדר, די רבי האט מיך גערופן ראזענדרעק, ער האט קיינמאל אין דעם חדר נישט געקענט צוריק גיין, ער איז א סוקסעספול ביזנעסמאן אין די מיליאנס אוו דאלערס, ער האט אויפגעשטעלט א לעכטיגע שטוב, ער האט באלד צוויי מנינים קינדער, און אזא מענטש האט מען געוואלט ארויסווארפן אין די גאס ארויס, פארוואס ווייל דער מלמד האט געהאט א גיסטע צו זאגן ראזענדרעק, איר פארשטייט וואס דא גייט פאר, דאס קינד איז געווען געלעיבלט פאר לייף. היינט אז דער אייבערשטער האט אים געהאלפן ער האט שטארק מצליח געווען אה איז ער א שם דבר, אבער גייסט ארויסווארפן א קינד מיט א ניק נעים, יעצט דאס ווארט ראזענבערג צו ראזענדרעק איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה, ס'ליגט נישט אין דעם מער ניבול פה ווי אין דעיס און ווי אין יענץ, פון דעסוועגן דאך ווען יו לעיבל הים האסטו אים געהארגעט אויף לייף. יעצט איך וויל דיר זאגן נאך איין טעלעפאן קאל איך באקריג סיי פונעם סייקייטריסט סיי פון איינע פון די טאטעס זאג איך דיר צו ס'גייט אריין צו די פאליס, דו הערעסט מיך, און איך בעט נאכאמאל משה'לע, איך האב אויף דיר גענוג הייסע פוטער, ס'איז דארטן דא איינער פון די חשובים האט מאלעסטעד א קינד צוויי יאר, און היינט צאלט ער אים שווערע הונדערטער טויזענטער קאלעדזש מיט סקולינג מיט אלעם ס'זאל נישט ארויסקומען, און ער איז פון די בעקבאונס פון די ישיבה, פון די תלמוד תורה, סאו איף יו דאונט לוק פאר טראבל. זאלסטו דעם טאבאק ארויסווארפן. איך וויל נישט הערן אז ער איז דארט. און איך וויל זאגן די אלע טאטעס וואס ענקערע קינדער לערנען ביי טאבאק, איטס אירעלעווענט צו ס'איז א מיעס ווארט צו נישט, איף הי לעיבלס א טשיילד, דעיס קינד גייט שוין בלייבן א שמאק, דעטס גאנע בי היז ניקנעים אנטיל די ענד אוו היז לייף. און לאזטס דעיס נישט צו. ער איז א נולי וועד, א נייער יונגערמאן, נאכנישט געווען קיין מלמד, ער ווייסט נאכנישט די רולס, קען זיין ער ווייסט נאכנישט אז מ'טאר נישט טאטשן אויך נישט. מעיק שור הי איז אאוט. ווייל טאמער נישט, משה'לע, איך האב גענוג אויף דיר, איים גאנא יוז איט, אזוי זאגט דער אייבערשטער, זאג פאר פרעה'ן, הנני אני שולח את כל מגיפותי, אלעס וואס איך האב וועט ארויסקומען, און איך מיין אז ס'וועט זיך דיר נישט לוינען. איך האב אויך געזעהן אז דער עולם איז זייער צוקאכט אז מ'גראבט די טויטע אין בית שמש, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, איך בין מסכים ס'איז א פראבלעם, איך וויל נאר פרעגן א זאך, ווי גייט זיין די מחאה אז מען גראבט אין בית שמש, דאס גייט זיין אין חזקל ראטה'ס ברודער'ס האל, דעם שבת, נאכדעם וואס איך רעד די גאנצע צייט אז ס'טוט זיך דארטן זנות און זנות און מ'דארף עס אונטערברענגען, איז דעם שבת איז ווידער געווען א סעודה, א חתונה וויל איך נישט זאגן, א גוי האט נישט חתונה, און די גוים האבן זיך דארטן געדרייט און זענען ארויסגעקומען האלב נאקעט, עפריקען אמעריקענס ס'איז געווען א גרויל צו קוקן אויף זיי, יעצט זענען דאך שוין צוריק געקומען אלע קינדער פון די קעמפס, סאו וואס איז ענקער תירוץ יעצט? ווי איז די משמרת הצניעות? הערשל קלאר ווי ביסטו, דו האסט א פראבלעם מיט די טויטע? איך האב נישט קיין פראבלעם מיט די טויטע, איך האב א פראבלעם מיט די לעבעדיגע קינדער וואס האבן דעיס געמוזט צוקוקן, ס'האבן מיך אפגעקאלט צוואנציג טאטעס און מער, רחמנא לצלן וואס איז דא געווארן אין ווילימסבורג.

זיי האבן געברענגט א רעדנער פון ארץ ישראל, העי, אונז קויפט מיר שוין נישט די מעשה'ס, אונז אונז עסט מיר שוין נישט מער קיין טשיקן זופ ווען אונז האמיר א קאלד, אונז עסט מיר שוין ווייטעמין סי, אונז ווייסט מיר שוין אויכעט וואס ס'טוט זיך אויף די וועלט, סאו האלטס ענק דארטן, גראבטס ענק ווייטער די טויטע, לעיזער קעסטמאן וויל מען זאל עס טוהן ווייל ער מוז מאכן זיכער אז זיין געלט וועט נישט ארויסרינען פון די ווינדאו. און וואס פארקויפט עטץ אונז א מעשה דוד שמידל, ער זאל גיין שפילן מיט א פידל? שוין, יעצט וועט מיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ברוך השם ברסלב הייבט אן צו ווערן נארמאל, דער מוהרא"ש דער צדיק פון יבניאל האט געזאגט פאר איינעם האט אים געפרעגט ער דארף זיך אריינלאזן אין חובות צו פארן זאל ער פארן אויף אומאן צו נישט זאגט ער חס ושלום זיץ אינדערהיים, מען הייבט אן צו ווערן נארמאל, מען וועט נאך באלד דערגיין אז די גאנצע געפארעכץ איז פשוט געווען א תלמיד טועה וואס האט. סתם דאס איינגערעדט ווייל אין ר' נחמנ'ס ספר ליקוטי מוהרן האב איך עס נישט געזעהן. אזוי ווי די נ נ נחמן, נחמן נחמן מאומן, ס'איז געווארן, מ'האט געמאכט, ס'איז געווארן פרייליך, בקיצור. יעצט אז מ'הייבט שוין אן צו ווערן נארמאל און ריעליסטיש האב איך א גרויסע הנאה. סאו מ'מוז דאך שוין נישט בארגן געלט, אמאל האט מען געזאגט מ'מוז פארקויפן די דירה, מ'מוז בארגן, מ'מוז טון, אה, אה, אה, ר' לעיזער שלמה זאגט שוין אז מ'מוז נישט בארגן קיין געלט און מ'טאר נישט, פארן אויב מ'האט נישט קיין געלט. און שוין, און ווער האט היינט איבריג געלט קען זיך מקשר זיין דורך די צען קאפיטלעך מיט ר' נחמן. אונז האמיר נישט קיין טענות אז מ'פארט, אונז האמיר נאר א טענה אז די סירקומסטענסעס זענען זייער שלעכט, ס'איז פיל מיט זנות, ס'איז פיל מיט טלטול הדרך, איז איבער צו לאזן די קינדער ראש השנה דא אינדערהיים, אדער זיי מיטנעמען דארט וואס ס'איז נאך ארגער, און ס'איז שוין געקומען די העכסטע צייט אז מ'זאל פארשטיין אז מ'קען נישט מוותר זיין אויף די קינדער, ווייל די קינדער איז אוודאי מכשול, צו מ'וועט געהאלפן ווערן דארט צו נישט איז נאר א ספק. דאס ווענדט זיך וויפיל ערליך דער מענטש איז און וויפיל ערליך ער דאווענט. יעצט, האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן יאהר. בעטס ענק אויס אלעס גוטס און האטס יעדן אינזין. האטס אינזין גאנץ כלל ישראל. מ'דארף אסאך ישועות מיט רפואות, מיט אלעמען וואס מ'דארף דארף מען אסאך. זאל דער אייבישטער העלפן, א כתיבה וחתימה טובה א גוט געבענטשט יאהר אלע קראנקע זאלן האבן א רפואה די געזונטע א ישועה די רשעים א תליה און האטס א פרייליך יאהר נאך קומענדיגס יאהר אסאך צו רעדן ווייל ס'איז שמיטה כ'האב כ'האב אזוינפיל צו פארקויפן אז עטס האטס אפי' נישט אזוינפיל צייט צו הערן נאר וואס הער אויס כ'וועל טרייען מצמצם צו זיין אלעס אבער כ'האב אסאך צו רעדן וועגן שמיטה עניוועי א כתיבה וחתימה טובה אלעס גוטס.